א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמיני פרשת פרה, כ'האב געוואלט מאכן א מורא'דיגע מעידזשער ברעיק טרו א תיקון טעות וואס די דאקטוירים ווייסן נאך נישט און אונז ווייס מיר עס שוין יא, ס'איז זייער וויכטיג איר זאלט עס הערן. אזוי ווי דאס יאר רעדט מען פונעם סאבדזשעקט אז בחורים זאלן נישט טאטשן בחורים און מיידלעך זאלן נישט טאטשן מיידלעך כאטשיג זענען אין די זעלבע עידזש, זעמיר געוואויר געווארן וויכטיגע זאכן, אנבעליוועבל, איך פלעג אלץ זאגן אז טאמער א יונגל טשעפעט מיט א צווייטן און ער וויל און דער אנדערע יונגעל וויל אז מען האט זיי נישט אויסגעלערנט אז דאס איז קעגן דרכי הצניעות איז נישט אזוי געפערליך דער דעמעדזש ווייל אזוי האב איך געליינט אין די בוקס אבער די גוים זענען אויכעט די סייקיאטריסט אין דעם סאבדזשעקט און סומע בארובה ס'איז דאך א נייע סאבדזשעקט ס'האט זיך דאך נישט אנגעהויבן מיט דרייסיג יאר צוריק דעמאלטס האט מען דאך אינגאנצן נישט געוויסט אז דאס איז אפילו א דעמעדזש אז מען טאטשט א קינד איז ווען א עלטערע טאטשט איז עס זייער דעינ דעינדזשערעס. בפרט נאך ווען ער איז א רב א רבי, צו ער איז אן אטאריטעיט, צו ער איז א מלמד, איז זיכער דעינדזשערעס ווייל ס'צומישט דאס קינד. נאר טאמער קינדער האבן צווישן זיך, האב איך געזאגט מ'טאר נישט על פי תורה, אבער דער דעמעדזש איז נישט אזוי ווייט. אזוי האב איך געליינט. כ'באקום לעצטנס טעלעפאן קאלס, איך באקום לעצטנס מעסעדזשעס, הרב נחום ס'איז נישט אמת די גאנצע זאך? איר האט א גרויסן טעות, מענטשן זאגן אז זיי זענען געווארן געדעמידזשט ביי די זיבן יאר און ביי די ניין יאר און ביי די עלף יאר פון חברים און זענען קראנק נאך די חתונה, זיי גייען פאר הונדערטער דאלער א וואך פאר טערעפי, ס'איז נישט אמת וואס איר זאגט, איי דאס וואס עס שטייט אין די בוקס און ווי איר ליינט עס קען זיין דארטן איז עס אויף אזא אופן ווי דאס קינד וויל, און דאס קינד וויל, און מען טאטשט זיך און ס'טוט זיך, און די זעלבע איז ביי מיידלעך, די מיידל וויל שפילן דאקטער און יענע מיידל וויל שפילן דאקטער, און ס'טאטשט זיך איינער דעם אנדערן, און נישט עק וועלט. אבער איר זאלט וויסן, טאמער טוט עס איינער מיט כח, אפילו ער איז די זעלבע יארגאנג ווי ער, זאלסטו וויסן ס'איז ממש די זעלבע רציחה ווי ווען אן עלטערער טוט עס. און אזוי באקום איך אסאך קאלס, און איך רעד יעצט צו די סייקייטריסט,

קלעס אדער א טיטשער וואוד טאטש הער. ס'איז ממש איז אנבעליוועבל. איך וויל ענק האלטן פאוסטעד וואס זיי זאגן. ווייל איר ווייסט דאך די סייקייטריסט איז דאך אויך אזוי. עז דעי גאו פורדער און דעי עטשיוו אין דער סטאדיס. באקומט מען קומט מען ארויס מיט נייע זאכן. סאו רבותי איך וויל ענק זאגן דעם סאבדזשעקט וואס כ'האב אנגעהויבן צו טוהן דאס יאר אז מען זאל לערנען קינדער, יונגלעך און מיידלעך, אז אין די חדר טאר דיך קיינער נישט טאטשן, און אין די סקול טאר דיך קיינער נישט טאטשן, אפילו נישט דיין בעסטע פרענד. נאו טאטשינג! עניוועי, דאס איז געווען צוגעלייגט אן עמורדזשענסי, ווייל ס'קומט אריין כסדר אינפארמעישן, און איך וויל אז דער עולם זאל וויסן אפ טו דעיט וואטס רילי העפענינג.
א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמיני, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין געמאכט אן עמורדזשענסי. און כ'האב אויך געמאכט א שיעור וואס דאס איז פרשת פרה, דאס אויף קעסטל נומבער צוויי, יעצט מוז איך צולייגן נאך אן עמערדזשענסי ווייל ס'קומט אלץ צו נייע זאכן ביז ס'קומט דער שבת קודש. קודם האב איך געוואלט זאגן אז דינסטאג אינדערפרי ברוך השם האט מיין איידעם געמאכט א ברית פאר אן אייניקל, יעצט די ביינאכט פארדעם די וואכנאכט דארף מען דאך אויף זיין צוויי אדער דריי בין איך נאך אויף געווען, איך בין אהיים געקומען כ'האב מיך געלייגט שלאפן, און פינעווע פארטאגס איז ער געגאנגען מיין שווער, וואס נאך אים האט מען געגעבן דעם נאמען, האט מיך אויפגעוועקט, איך האב אנגעשטעלט דעם זייגער אויפצושטיין זעקס, ער האט מיך אויפגעוועקט פינעווע, און ער זאגט, גיי אין די מקווה היינט און מען געבט א נאמען נאך מיר, און ס'איז מיר א גרויסע זכי' אז מען געבט א נאמען, און ס'איז מיר א כבוד אז דו זאלסט דארט זיין נאך די מקווה. כ'האב מיך אויפגעוועקט און איך בין געגאנגען אין מקווה, כ'האב עניוועי געהאט אנגעשטעלט דעם זייגער זעקסע צו גיין אין מקווה נאר ער האט מיך אויפגעוועקט פריער, די מקווה ווי איך גיי עפענט זיך ערשט זעקס א זייגער עניוועי, פון זעקס ביז אכט. על כל פנים האב איך געזען א אינטערעסאנטע זאך אז מיין שווער ווייסט אז איך קען נישט גיין יעדן טאג אין מקווה, איך קען דאך נישט פארן יעדן טאג אויף מאנהעטן, מיין מנין דאווענט זיבענע, איך קען נישט פארן יעדן טאג אויף מאנהעטן, סאו אפאר מאל א וואך גיי איך, ערב שבת קודש גיי איך, אבער איך האב געזעהן אז טאמער ווייסט ער אז איך גיי נישט אין מקווה איז ווייסט ער מסתם פארוואס אויכעט, ווייל עס קען נישט זיין מען האט אים נאר געזאגט איך גיי נישט אין מקווה זאל ער מיך הייסן גיין אין מקווה, און אין די זעלבע צייט האט מען אים נישט געזאגט פארוואס איך גיי נישט, ווייל ווען איך האב געוואוינט אין ווילימסבורג און איך האב געדאווענט דא געהעריג, אין קליימער אין בית מדרש בין איך דאך געגאנגען יעדן טאג אין מקווה און יעדן פאר חנוכה לעכט צינדן און ערב שבת קודש ווען ווי ס'איז געווען א צייט האב איך אריינגעכאפט א מקווה, ס'איז א מורא'דיגע זאך ס'געט מיר גאר גאר אסאך חיזוק, עניוועי מ'האט א נאמען געגעבן נאך מיין שווער ר' שלמה ניילאנדער ווער ס'האט אים געקענט, ר' שלמה מאזעס.

יואל, שעווי, און די הויעכע נשמות האט מען ממשיך געווען ברוך השם, געהייסן האט ער שלמה בן טובה ווען ער האט געלעבט, ער האט געהאט ווען ער איז געווען א יונג בחור'ל פון פֿערצן האט ער געהאט אויף די לונגען האט ער געהאט טובערקולאסיס, מען האט דעמאלטס נישט געקענט היילן טובערקולאסיס, ווער עס האט עס געהאט איז געשטארבן. זיין טאטע האט געהייסן ר' אידעלע מאזעס איז געווען א מלמד אין דעעש, ר' חזקל שמש האט מיר געזאגט ס'איז געווען דריי שטריימלען אין דעעש, דער רב, און ר' אידעלע מאזעס, און מיין טאטע דער שוחט, אזוי האט מיר ר' חזקל געהאט געזאגט, ס'געווען די חשוב'סטע אידן, ס'האט נישט יעדער אנגעטון א שטריימל, היינט טוט מען זיך אן א שטריימל אן א בארד אויך שוין, עניוועי, איז דעמאלטס האט ער איז זיין טאטע. דער רבי אידעלע מוזס איז געווען א תופס ישיבה, ישיבה קטנה מיט בחורים האט ער געלערנט, פלעגט זייער וויינען באהבה רבה, האט מען אמאל געפרעגט וואס ער וויינט אזוי, זאגט ער איך בין מתפלל פאר אלע תלמידים זאלן מצליח זיין, ס'איז אביסל אנדערש ווי די היינטיגע מגידי שיעורים וואס זיי פאטשקענען די תלמידים, באט עניוועי, איז ער האט גע מתפלל געווען אז זיי זאלן מצליח זיין. סאו איז דער רבי אידעלע מוזס דער טאטע פון דעם רבי שלוימע'ן אריין צום דעעשער רעבן, צום מעגלי צדק, און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן אז. מען האט געזאגט אז דער זוהן האט טובערקילאסיס און ער וועט שטארבן חלילה, און ער האט זייער געוויינט, האט אים דער מעגלי צדק געזאגט, ער הייסט שלמה בן טובי', דאס איז שמרם ברכם טהרם, דאס איז שבט, ער איז טאקע געבוירן חמשה עשר בשבט, עניוועי, און ער האט אים געגעבן א ברכה, און ער האט איבערגעלעבט די מלחמה, ער האט אויסגעלעבט צוועלף ברודער און שוועסטער, און עפעס ער האט מיר אמאל געזאגט באלד פערציג צו פינף און פערציג אייניקלעך איז שוין געווען ביי זיין טאטן, ער האט אלעס אויסגעלעבט, ער איז געבליבן אחד היה אברהם איינער אליינס און ער האט ווייטער אנגעהאלטן אידישקייט און האט אויפגעשטעלט זייער א שיינעם דור קיין עין הרע און ברוך השם ער האט זיך געעלטערט אין פריידן און ער איז אוועק.
אזוי ווי ער איז אוועק האט מען יעצט א נאמען געגעבן די ערשטע נאמען נאך אים ס'איז נאך אין יאר און מ'האט א נאמען געגעבן שלמה שלמה בן יואל דאס איז שבי פון די הויעכע נשמות. וואס מ'האט ארויף געגאנגען אין הימל און מ'האט אוועק גע'גנב'עט אפאר הויעכע נשמות, דאס זענען געווען די עניינים פון קבלה, כ'האב שוין אמאל גערעדט וועגן דעם, דאס וואס איז געווען דער קיטרוג אויף אידן תנה הודך על השמים איז געווען די מלאכים האבן געשריגן מילא דו געסט די נגלות התורה, נגלות התורה מאכט, ס'ברענגט אריין ווי מ'זאגט אביסל עטיקעט אויכעט, ס'ברענגט אריין מענטשליכקייט מיט אלעם, דאס זענען מיר מסכים אז מענטשן זאלן האבן, אבער די סודות התורה דאס זענען מיר אונז נישט מסכים בשום אופן, משה רבינו קומט ארויף אין הימל, און ער זעהט אז ר' עקיבא זיצט און דרשנ'ט תילי תילי הלכות אויף יעדן תג פון די אותיות, האט ער געפרעגט, רבונו של עולם דו האסט דאך אזא באשעפעניש און דו נוצט מיך צו געבן די תורה, ער איז ראוי צו געבן די תורה, פארוואס איז ער געווען מער ראוי ווי משה רבינו, ווייל אין הימל לערנט מען נאר קבלה, די נגלות התורה א שור וחמור איז דארט נישט שייך, די שור איז פני שור שבמרכבה, דאס איז ימין די רעכטע זייט און די חמור משמאל דאס איז די גבורה, איז ממילא שטייט אין. רב צדוק און אין אנדערע ספרים אז ווען משה רבינו האט געזען דעם רבי עקיבא'ן האט ער צוגעגנב'עט פון הימל די אלע סודות התורה און ער האט עס אויך אראפגעברענגט די זענען די מלאכים האבן נישט אויסגעהאלטן תנה הודך על השמים די קבלה די סודות לאז דא ביי אונז סאו שבי זענען פון געווען פון די נשמות וואס משה רבינו האט אוועקגעגנב'עט ארויסגעגנב'עט רבי שמעון בר יוחאי האט ארויסגעגנב'עט רשי האט ארויסגעגנב'עט דעם ארי הקדוש אלע סודות. און די אלע נשמות וואס האבן צוטוהן מיט סודות התורה, די האט מען דעמאלטס אראפגעברענגט, און דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל זיין א גוטער נאמען טראגער, און ער זאל וואקסן אין תורה און יראת שמים אזוי ווי עס דארף צו זיין. יעצט לאמיר אביסל צוגיין צום ענין, געווענטליך די סדרה איז פרשת שמיני, געווענטליך די סדרה האלט מען שוין נאכן פסח, נאכן סדר, מען האלט שוין נאך חסל סידור פסח, כהלכתו ככל משפטו וחוקתו.

דער דער ייטב לב זאגט א מורא'דיגן געדאנק, ער זאגט ס'געפאלט זיך אדער שמיני, וואס רעדט מען אין פרשת שמיני וועגן עסן כשר'ס, וואס מען מעג עסן וואס מען טאר נישט, שחיטה, וואס רעדט מען פרשת אחרי, עריות, וואס מען טאר נישט און וואס מען מעג, און וואס מען מוז און וואס מען דארף, אלע עריות רעדט מען דארט, זאגט ער, עס איז אויף די צוויי זאכן זענען אידישע קינדער מצווה אז זאלן זיך שלאגן. ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז שני לחם יבצעו תמימים, מ'זינגט עס על שני לחם יבצעו תמימים יום זה מכובד. שני לחם, די צוויי לחם'ס, דאס איז יבצעו זענען פארבראכן תמימים אפילו די וואוילע ערליכע אידן. איין לחם איז, ביי יוסף הצדיק שטייט מלבד הלחם אשר הוא אוכל, דאס מיינט מען דאס ווייב. און די צווייטע לחם איז המוציא לחם מן הארץ ברויט. סאו די כשרות מיט זנות מיט עריות דאס איז די צוויי זאכן וואס א יעדער איד דארף זיך בעיקר מלחמה האלטן און אז טאמער געווינט מען דעם בעל דבר האט מען עפעס אויפגעטון אז טאמער נישט זיצט מען איינגעלייגט וועגן דעם געפאלט זיך די נאך פסח מאכט מען א שליסל חלה שליסל מיינט מען ווייזט פאר יענעם דאס איז די שליסל פון אידישקייט אדער פרשת שמיני וואס מען לייענט דאס מיינט מען מען זאל אבאכט געבן מיט מאכלות אסורות אדער די צווייטע זאך איז מען זאל אבאכט געבן מיט בעילות אסורות, און דאס איז אין פרשת אחרי, סאו דאס איז אדער די סדרה אדער די סדרה. עס איז מורא'דיג וויכטיג, אז עס גייט יעצט קומען א זומער, קוים קומט נאך א פסח, מען דארף נאך זען דער פסח זאל דורך גיין בשלום, עס זאל נישט זיין קיין מכשולים קיין פגע, ברוך השם דער פורים איז דורך, איך באקום טעלעפאן קאלס פון אלע, פון די שומרים, פון די הצלה, פון די הצלחה, פון די בזק, פון ווי דו ווילסט קומען אריין קאלס, איז געווען א. אנבעליוועבל סוקסעספול פורים ביפאר פורים ענד פורים ענד שושן פורים ענד עפטער אנבעליוועבל אלל יו גאטע דו איז טיעטש די פיפעל די פיפעל וואנט טו בי גוד סאו ברוך השם ס'פארט מוראדיג גוט און דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער אבער יעצט קומט א פסח נאך א סטראגל יעדן טאג איז די זעלבע סטראגל די חזירים זענען אזוי מין סאפיסטיקעיטעד ס'איז דא א דרײַ און זיבעציק יעריגער מענטש כ'וועל באלד רעדן באריכות פון אים אבער כ'וויל נאר ארויסברענגען דעם פונקט ער פלעגט אריינכאפן קינדער וויאזוי האט ער אריינגעכאפט די קינדער? ער פלעגט צו דרייוון, דאס איז אין ארץ ישראל, ס'נישט קיין חילוק, אבער איך וויל מען זאל פארשטיין די מעטאדן, ער האט אריינגעכאפט א יונגל, ער האט אים געגעבן א היטש, אה, ער האט אויך געהאט זעט אויס עוועלאן אזוי ווי ברוך מרדכי, קיצור, ער האט געגעבן א זאג, קום איך טראג דיך, כ'פאר עניוועי יענע וועג, אינמיטן וועג האט ער געגעבן א זאג, טאמער ס'איז געווען א יונגל האט ער געזאגט, דו ווייסט דו ביסט א מיידל, דיין טאטע האט דיך נאר אנגעטון ווי א יונגל, אבער אין אמת'ן דו ביסט א מיידל, האט יענער גענומען צו וויינען, נאו, ס'קען נישט זיין, איך בין א יונגל, איך בין א יונגל. האט ער געזאגט לאמיך זעהן, צי אראפ דיין זיפער איך וויל זעהן צי דו ביסט א יונגל, און אזוי האט ער אנגעהויבן ביז ער האט געטשעפעט נעבעך די קינדער יארן ביז עווענטשעלי ס'איז ארויס געקומען ווייל היינט איז דאך אן אפענע וועלט יעדער קומט און שרייט און מען זעצט איין, און די זעלבע האט ער געטוהן מיט א מיידל, ער האט געזאגט דו ווייסט דו ביסט א יונגל? האט זי געזאגט נאו איך בין א מיידל, האט ער געזאגט צי אראפ דיין קלייד, צי אראפ דיין אונטערהויזן איך וויל זעהן וואס דו ביסט, און אזוי האט ער געטשעפעט. די חברה האבן אזאלעכע וועגן צוצוקומען צו די קינדער, ס'איז אנבעליוועבל, איך זאג ענק, איך הייב ערשט יעצט אן צו קוקן ווי וואס האו סטופיד און לעפט בעק ווי אלל אר, נישט נאר נחום ראזענבערג, די גאנצע ווייט אינסטעטוט, דאס איז די וואס זענען די רעבעס פאר די סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט. דעי קענט איווען פיגער אוט וויאזוי די חברה ארבעטן מיט וואסערע חכמה נפלאה פון די סמך מם ווי די חברה ארבעטן אומצוברענגען אונזערע הייליגע טייערע קינדער און אפילו די גויאישע קינדער סאיז אויך אביסל רחמנות אז מברענגט זיי אום דער איז נאו ריזען פאר אלל דיס סאו דאס איז זייער א וויכטיגע זאך וואס אונז דארפן זייער וואטשן. ס'קומט יעצט פסח, מ'דארף אנהייבן צוצוגרייטן דעם עולם, ס'קומט יעצט א בין הזמנים, מ'וועט זיך דרייען וואכן אין די גאס. יעצט, מ'דארף אויסלערנען די קינדער, אז איינער זאגט דיר ביסט א מיידל, זאל מען זאגן בין איך א מיידל, הו קעירס, וואט דיפרענס דאז איט מעיק טו יו, איינער זאגט דיר ביסט א יונגעל, בין איך א יונגעל, דאונט פול דאון יור פענטיס פאר עניבאדי, ענד דאונט אפען יור זיפער פאר עניבאדי, ס'נישט דיין ביזנעס וואס איך בין. און די עיקר וואס מען דארף אויסלערנען איז נישט גיין היטשן, כ'פארשטיי בכלל נישט וויאזוי דאס איז צוגעקומען אז ער האט געקענט נעמען יונגלעך און מיידלעך אויף א היטש, מ'האמיר דאך שוין אפגעשמועסט אז היטשן איז א זאך וואס מ'טאר נישט צולאזן און מ'דארף אויסלערנען די קינדער אז מ'טאר דאס נישט טון, סאו איף יו נאט גאנא טיטש יור טשילדרען יור גאנא סאפער, אין די ענד זאלסטו וויסן וועסטו סאפערן. יעצט לאמיך ענק דערציילן נאך א מעשה, ס'איז געווען א מלמד דא אין קראלע, מ'האט אים ארויסגעווארפן, ער איז געווען אין סאטמאר א מלמד, היינט איז ער א מלמד אין מאנסי. יעצט למעשה ער איז זייער א סליק מלמד. ער האט געטאטשט א קינד, דאס קינד האט געמוזט גיין יארן פאר טערעפי, ווען דאס קינד זעהט אים אין די גאס לויפט ער אויף די אנדערע זייט, דאס קינד האט זיך זיינע אישוס, דאס קינד איז שוין היינט א בחור. וויאזוי איז ער צוגעקומען צו די קינדער? ווען ער פלעגט ער צוקומען אזוי, ער פלעגט זאגן פארן קינד, צי דיר אראפ דעם זיפער, און איך וויל באקוקן צו דיינע הויזן זענען נאס, ווייל טאמער איז עס נאס האסטו נישט קיין גוף נקי, ווייל ס'האט קטנים אן, און ממילא עס איז דא קטנים אויף די הויזן טאר מען נישט דאווענען, וויל איך עס באקוקן, און אזוי האט ער זיך אנגעהויבן צו שפילן מיט יענעם מיט די ערוה, וואס הייסט ער האט געפאטשקעט אהער און געפאטשקעט אהין, יעצט ווען ער טוט דאס אין טוילעט און ער ציט אים אינגאנצן אראפ די הויזן און ער באקוקט, איז א האלבע צרה, ס'טוט מאכן דאס קינד מענטעלי דיסטורבד עניוועי, באט עס איז א האלבע צרה, דו גייסט און דו נעמסט דאס קינד. שטעל דיר פאר וואס ער האט געטון, ער פאטשקעט אים מיט זיין הענט אהין און צוריק, ער קוקט צו ס'איז נאס, דו דארפסט קוקן צו ס'האט נישט קיין קאליר, דער אייבערשטער האט געמאכט מיין רגליים זאל זיין קאלירט וועגן דעם ווייל מען זאל וויסן צו ס'איז סתם נעץ, שוויץ, צו ס'איז מי רגלים, ווייל ביי מי רגלים טאר מען טאקע נישט דאווענען, האט דער אייבערשטער עס געמאכט א קאלער, אזוי ווי איך פלעג שוין אמאל מסביר געווען, דער אייבערשטער האט געמאכט אז זרע זאל האבן א גראך, אז מען זאל וויסן ביי שכבת זרע טאר מען אויך נישט דאווענען מיט דעם און דער אייבערשטער, און די גוים האבן געמאכט אז געזאלין. נעטשרעל געז לייגט מען אריין א גראך מ'זאל קענען פילן ווען ס'איז דא א ליעק, נישט ס'זאל זיין וואס איז געשען אין איסט הארלעם ס'זאל אויפפלאצן. סאו בקיצור יעצט אז דו ווילסט יענעם באקוקן, דו טארסט נישט און דו דארפסט נישט ווייל א קינד קען נישט האבן קיין גוף נקי וועגן דעם ביז דרײַצן יאר איז ער פטור פון אלע מצוות ווייל ער מוז זיך צוגעוויינען און אז ער מאכט אריין אין די הויזן איז פארפאלן. ער'ז גיין אים באקוקען מיט די הענט און פאטשקען, איך וויל דיך פרעגן אן אנדערע זאך, און אויב ס'האט שוין אויסגעטריקענט נאך א האלבע שעה, וואס פאטשקעסטו דארטן? דו קענסט דאך נישט פילן, דו מוזט דאך אנקומען צו די קאלער, צו זעהן צו ס'איז דיסקאלערד, און געווענדליך היינט אלע קינדער זיי האבן נישט קיין ווייסע אונטערהויזן, זיי האבן קאלערד אונטערהויזן, סאו וואס גייסטו דארט זעהן? איך וויל ענק זאגן רבותי, זיי זענען אזוי קלוג די חזירים אז אונז קען מען זיך אלע, איר הערט, אונז קאמפערן צו זיי, נישט אונז נחום ראזנבערג, איים טאלקינג אבאוט די ווייט האספיטעל, די גרעסטע סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט, די וועי די חזירים קוקן אויף אונז איז אונז זעמער אין קינדערגארטן און זיי זענען קאלעדזש פראפעסערס, איר כאפט נישט וויאזוי קלוג און ווי כיטרע די חברה ארבעטן, איטס אנבעליוועבל! און איך קען דאך נישט אנגעבן אלע עקזעמפלס ווייל קודם כל ס'דא עקזעמפלס וואס זענען ערשט ארויסגעקומען יארן שפעטער, און נאכדעם די חברה זענען דאך עהעד אוו די געים, דער קאמפ זיצט דאך אגאנצן טאג און אגאנצע נאכט און טראכטן ווי כ וויאזוי כאפ איך א קינד האו דו איי דו איט? סאו אונז קען מיר ווי קען וועיסט אוער האול לייף טיים און ווי וואנט געט טו איט יעט, ממילא וויל איך ענק זאגן איין זאך, ווי העוו טו טיעטש די טשילדרען נאו וועי בשום וועג טאר קיינער דיך נישט טאטשן נישט אראפציען די הויזן זיך באקוקן גארנישט טאר ער נישט. ס'איז געווען אמאל א איד ער האט נישט געקענט א שידוך טוהן מיטן זוהן ווייל ער איז געווען נעבעך אביסל א משוגענער, בקיצור איז ער געגאנגען אמאל האט ער געצאלט פאר א שדכן צען אלפים און געזאגט הער מיך אויס מוזט מיר ברענגען א שידוך, א מיידל איז נישט אזוי קלוג אויך נישט, בקיצור שוין ענדליך איז געווען אזוי דער מחותן וויל שוין דאס מיידל וויל שוין איז געווען דארטן אזא קאמטשיק וואס האט געהאט א גרויסן פיטשער א פיטשער מיט א גרויסן אויער. עס הייסט אזוי ווי אין קעמפ פלעגט זיין די גרויסע פיטשער וואס מ'האט געטיילט א הייסע טיי. עניוועי. בקיצור די מחותן וויל אים נישט געבן מזל טוב, נעמט ער זיין הענט און שטופט עס דורך דורכן אויער פונעם פיטשער און אזוי וויל ער דערלאנגען די מחותן מזל טוב איז דער מחותן אנטלאפן, ביסט דאך א משוגענער. עניוועי. זיין טאטע טרעפט אים נאכדעם און ער זאגט אים אזוי הער מיך אויס חיים'ל כ'האב שוין מיט דיר אלעס געטוהן שוין צען יאר רייס איך מיך ארום וויאזוי כ'וועל א שידוך טוהן מיט דיר כ'האב שוין באצאלט מיט טבין ותקילין, וואס זאל איך דיר זאגן, זאגט ער, טאטי האסט מיר קיינמאל נישט געזאגט אז מען זאל נישט געבן מזל טוב דורך א פיטשער, זאגט ער אוי מיין קינד, איך דיר צו זאגן אלעס וואס דיינע משוגענער קאפ טראגט אויס, דאס וועל איך קיינמאל נישט קענען ווייל איך בין נישט אזוי משוגע ווי דו, איך וויל דיר נאר זאגן איין כלל זאלסט וויסן פון היינט און אן, וואס דו ווילסט טון זאלסטו נישט טון, דעטס אל. רבותי, איך קען ענק נישט זאגן אלע וועגן ווי אזוי די חזירים גייען צוקומען צו ענקערע קינדער, איך קען ענק נאר זאגן איין זאך, לערנטס אויס די קינדער יור פרייוועט פארטס אוו די באדי, טאר קיינער נישט נישט אנרירן און נישט אויפדעקן און נישט באקוקן וואו דו ביסט גע'מל'עט, נישט טאטשן, נישט אויפדעקן און נישט קוקן, און גארנישט! ס'האט מיט יענעם גארנישט קיין שייכות, און ס'איז נישט קיין חילוק וואס ער וויל, צו ער וויל דיך פארקויפן דו ביסט א יונגל און ווען דו ביסט א מיידל, צו פארקערט, העז נאטינג טו דו, איטס מיי פרייוועט פארט, און אז ער וויל זאגן איך בין א יונגל און איך בין א מיידל, איי דאנט קעיר, בין איך א יונגל, וויל זאגן איך בין א מיידל ווען איך בין א יונגל. זאג איך בין א מיידל הו קעירס. רבותי יו העוו טו סטארט בינג מאר ספעסיפיק און גרעפיק טו יור טשילדרען אדערווייז גייסטו האבן א דורכפאל. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז זייער וויכטיג, כ'האב געוואלט זאגן דאס וואס כ'האב ענק געזאגט וועגן אנטווערפן אז מ'האט פארקויפט טרייפע פלייש דאס איז אמת, די קהילה פון וויען האט ארויסגעגעבן ס'איז געווען טרייפע ער האט געהאט פלאמבעס פון איינעם הרב שטערן וואס ער לעבט שוין נישט זעקס זיבן יאר, קען זיין ער האט עס געסעיווט נאך פון דעמאלטס אבער מ'האט איהם שוין געכאפט אמאל. ער איז א בעלזער יונגערמאן, איך קען אים, ער הייסט וויינגארטן, איך פלעג אים טרעפן אלץ אין אונגערן, ער האט געזאגט ער טוט פאר אידישע טעכטער, איך ווייס נישט וואס ער האט געטון, קען זיין ער האט געהאלפן זיי זאלן שוואנגער ווערן, איי דאנט נאו ענאו, יעצט בין איך שוין גארנישט זיכער, נאר איך וויל פארשטיין, ווי איז רב שיף אין ווין? ס'הייסט דו ווילסט מיר זאגן רב שיף אז דו האסט נישט קיין כח אפצושטעלן אזא מענטש, אויב אזוי ביסטו דאך נישט קיין רב, איך פארשטיי דאס נישט, ווען איינער איז א גבר אלים און דו האסט נישט קיין כח צו נעמען ביסטו דען א רב? פאר וועם ביסטו רב, פאר די וואס זענען שוואכלינגעס און פאר די וואס זיי גייען מיט מיטן שטראם? דו מעגסט דיך שעמען ר' שיף, דו ביסט אן עוכר ישראל, דו ביסט א מאכל נבילות וטריפות פאר כלל ישראל, דו וועסט נישט ארויסגיין פון גיהנום, אז דו קענסט נישט אפשטעלן דעם אינגערמאן, מען שרייבט ארויף זיין סטאר איז נישט כשר, וועם איז דאס אינטערעסאנט, דו דארפסט אים ארויסווארפן פון כלל ישראל, זאל נישט האבן וואו צו דאווענען. ער זאל נישט האבן וואו צו שיקן זיינע קינדער, ער איז מאכל בפרהסיא מאכל נבילות וטריפות פאר אידן. ווי ביסטו רב שיף? אויף דעם האט מען אונז געברויכט אן אנטווערפענער רב? דאס האט מען געקענט באווייזן אן א רב פון אנטווערפן. געדענק איך בין אמאל געפארן מיט מיין חבר ר' בנימין זאב זוסמאן טאשער רב'ס גבאי אין אונגערן, האט זיך געעפנט דארטן אין די דאב אוטצא דארטן וואו ס'איז דא די שול, האט זיך געעפנט דארטן א סטאר, זעמער אונז אריין געגאנגען, ס'איז געווען א רעסטוראנט, זעמער אריין געגאנגען, מיר האבן נישט געוואלט עסן פליישיגס, נו, ר' בנימין זאב האט געקלערט ער וועט נעמען א ווארעמע טיי, עפעס, קומט דארט צו דער באלעבאס און זאגט אים אנטשולדיגט, דא איז נישט כשר, זאגט אים ר' בנימין זאב זוסמאן, שרייבסט ארויף אויף אונגעריש אזוי רעסטוראנט, שרייב כאטש ארויף נישט כשר, איז געגאנגען דער איד האט ארויף געשריבן אויף זיבן שפראכן. ער איז אפן געווען אום שבת און ער האט ארויף געשריבן אויף זיבן שפראכן האט ער געפאלגט דעם ר' בנימין זאב זוסמאן ס'איז געשטאנען אויף עברית המסעדה לא כשר און ס'איז געשטאנען אויף ענגליש די רעסטוראנט איז נאט קאושער אויף זיבן שפראכן דווקא ווי די קומסט אריין ביי די טיר לע האט געטענה'ט איך מאך נישט קיין געלט פון כשרות איך מאך געלט פון האבן א רעסטוראנט און איט העפענס טו בי לעבן די שול. דאס הייסט אן ערליכער איד. וויינגארטן דער חסידישער בעלזער טשאלאפיט. קען ווייטער דאווענען אין בעלז. כ'האב געוואלט פרעגן, דא דא ביי אונז האמער איינעם זייער אן ערליכן, כ'האלט אים וואס וואלט מען געדארפט נעמען צו זיין אין בעלז, ער הייסט מאיר, ער דער מאיר דער דיין, דא פון בעלז, דער ער האלט אז נחום ראזענבערג דארף מען שבת שחל בו יום כיפור דארף מען אים הרג'נען. שטעל דיר פאר ווי מען האלט, און דארט לאזט מען א מענטש וויינגארטן וואס ער איז מאכל נבילות און טריפות פאר די שטאט, און מען לאזט אים דארט זיין, איז דאס נישט קיין שאנדע פאר בעלז צו דאווענען מיט אזא איד? נאכדעם רעד איך מיט בעלזער אינגעלייט, און ערנסטע און נישט אינגעלייט, און איך זאג זיי פארוואס לאזט מען דאס טון? זאגט ער וואס קען מען טון, ער האט נישט קיין הכשר פון די קהילה קען מען אים גארנישט טון. כ'פארשטיי נישט, איך האב נישט געבעטן א הכשר פון די קהילה, מ'האט מיך געלייגט אין חרם, איך האב נישט וואו צו דאווענען זיבן יאר, איך האב געבעטן פון איינעם א הכשר? מיין האטליין איז אין אייאווא, דאס איז פיר פינעף טויזנט מייל אוועק פון ניו יארק, ווען קומט אריין דער רב און ער גייט אריין אגענטס אלל אדס און ער גייט זיך שלאגן און לייגט אויף חרמות, און ווען זאגט א רב העי ער האט נישט קיין הכשר פון מיר, און יעדער קען עסן אויף זיין בארד. דער מענטש האט א לאנגע בארד, א רויטע, איך געדענק אים נאך פון ווי, פון אונגערן, קען זיין ס'איז שוין היינט ווייס געווארן, קען זיין ס'איז נאך געבליבן אביסל רויט, ס'זאל האבן די ריזעמבלענס פון עשו אדמוני דער רויטער, איך ווייס נישט. אבער ווי קען דאס זיין אז ער פארקויפט, און ס'קומען אידן פון בריסל, ס'קומען אידן פון אנדערע פלעצער פון אנטווערפן, מ'קוקט אן זיין בארד, מ'קוקט אן זיין סטאר, מ'גייט אריין דארט קויפן? וויאזוי דאס א בית דין איז אים נישט מחייב בכל לכל הפחות ארויסשרייבן אויף זיבן שפראכן אז דאס איז נישט קיין כשר'ער עס איז א פלייש געשעפט. און נאכדעם מיט טרייפעס טאר דאך א איד נישט האנדלען. וויאזוי דאס אז מען שפארט אים נישט צו, שיף זאלסטו אוועק פארן מיט דיין שיף אינעם טיפן ים ערגעץ דארטן ווי מען זוכט דעם פליגער און זאלסט דארטן בלייבן נישט חלילה זאלסט געהארגעט ווערן זאלסט דארטן זיצן און אויסוויינען דיך פארן אייבערשטן וואס דו האסט אנגעטון אין אנטווערפן. שעים אן יו, דו לאו לייף, דו שמוציאן.
א רב ביסטו? דו ביסט א שטראף! דאס ברענגען אזא שטראף פאר די שטאט מיט ס'ארויסקאפען ווי די הינט האט מען ענק ארויסקאפען פון דארט. שיף שפיל דיך נישט ארום. שיף, אדער נעמסטו די לייצעס אין די הענט אדער רעזיגנירסטו. און דאס איז וואס ס'שטייט אינעם ייטב לב און רב טיב אין זיין ספר. צוויי שבתים, דאס איז שבת פון שמיני און שבת פון אחרי. מאכלות אסורות און עריות, דאס וועט אונז חלילה אונטערברענגען. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז היינט דינסטאג פון פרשת שמיני איז געווען דער תמחה זכר עמלק מתחת השמים, ס'איז געווען זיין הירינג דעם אכצנטן פון מארטש, און קעווין ס'איז דער זעלבער וואס האט דעם וועבערמאן אריינגעשפארט אויף כ'ווייס הונדערט דרײַ יאר צו פֿופֿציק יאר ווער ווייסט, בקיצור דער קעווין דער וואס האט אויכעט באפרייט ר' שלמה'ן קעלנער נישט סתם באפרייט נישט געזאגט גיי אהיים נא ער האט געזאגט אז די גאווערמענט האט געטראפן אז די עדות זענען ליגנערס און די עדות איז ברוך מרדכי'ס זין זענען געווען די עדות. ער האט אים געטראפן אז ער איז א ליגנער, און איך האף אז ער וועט אים נאך איינזעצן אויכעט, ווייל ער האט געזאגט ליגן פאר א גרענד דזשורי, און משה פרידמאנ'ן גייט מען אויך מסתם נאך אהער נעמען, באט עניוועי, דער קעווין האט געזאגט ער קען היינט נישט קומען פאר וואטעווער ריזען, האט מען גענומען דעם ומלק את ראשו און מען האט עס ארויסגעשטופט אויף עיפריל דעם נײַן און צוואַנציקסטן, דאס איז אויף פרשת אמור. דינסטיג, דאס איז היום ארבעה עשר יום שעהם שני שבועות לעומר, דאס איז כ"ט ניסן, דער לעצטער טאג פון ניסן. עניוועי, אויכעט האב איך געוואלט זאגן אז דער קעיס פון שניצלער פון די פישערמען קומט ראש חודש. ניסן, דאס איז דעם ערשטן עיפריל, דאס איז עיפריל פולס, דאס איז אזוי, די וואך גייט שמיני, נעקסטע וואך גייט תזריע, ס'איז שבת החודש, און נאכדעם ווען ס'קומט מצורע, דעמאלטס דינסטאג מצורע איז זיין קעיס. שוין, דאס איז געווען נאר צוגעלייגט אן עמערדזשענסי, און יעצט קומט ווייטער אן עמערדזשענסי, און נאך אן עמערדזשענסי, און נאכדעם א געהעריגן שיעור קעגן פעדאפיילס. און נאכדעם איז דא נאך א עקסטערע שיעור די וואך אויף פרשת פרה אויף קעסטל צוויי. א גוטן מוצאי פורים און ערב שבת קודש פרשת שמיני. כ'האב געוואלט קודם זאגן א קליין ווארט אויף די סדרה ויהי ביום השמיני ויהי, די גמרא זאגט אז טאמער ס'שטייט ויהי איז עס א לשון צער, פרעגט די גמרא ווייל ס'שטייט ויהי בימי אחשורוש, פרעגט די גמרא ס'שטייט דאך ויהי ביום השמיני, זאגט די גמרא אזוי. ויהי איז אדער א לשון צער אדער א לשון שמחה, אויב ס'איז א לשון צער איז אין צער כיוצא בו, אויב ס'איז א לשון שמחה איז אין שמחה כיוצא בו. ס'איז געווען א שמחה מ'האט צוזאמגעשטעלט די משכן, ס'איז געווען א גרויסע שמחה. יעצט, ס'איז דא א שיינע חסידיש ווארט א טייטש, ויהי ביום השמיני, וואס איז דער צער אז ס'איז יום השמיני? איז די תירוץ איז אזוי, די גאנצע עליות העולמות גייט דורך זיבן, שבת קודש, ס'איז זיבן, אלעס גייט דורך נאמבער זיבן, ס'איז דא זיבן ספירות, אלעס איז נאמבער זיבן. זיבן דאס איז א קומה שלימה. דער של"ה הקדוש אויף ערב שבת איז ער דארטן מסביר די גאנצע זאך. ס'איז געווען אמאל וואס די תלמידים פון בעל שם האבן געהאלטן אז אפשר די גאנצע ענין וואס מ'פילט א קדושה אין שבת אפשר איז דאס וועגן דעם ווייל. מען גייט אין מקווה מיטנטאג און מען זייפט זיך אפ, מען וואשט זיך אפ, און מען ארבעט נישט, מען גייט נישט ארבעטן נאכדעם, און מען איז מעביר סדרה מיט אלעם האט מען זיך געהאלטן אפשר דאס מאכט אז מען זאל פילן די קדושה פון שבת. זענען זיי געגאנגען זיי האבן עס פראבירט צו מאכן דינסטאג, און זיי האבן אויך געפילט דעם זעלבן קדושה שבת. אלץ האט דער הייליגער בעל שם הקדוש געזאגט אז מען טוט אן בגדי שבת קען מען ממשיך זיין דעם. קדושה פון שבת א גאנצע וואך, אבער אין אמת'ן האט עס גארנישט צו טון, ווייל מען זייפט זיך אפ און מען באדט זיך און מען גייט נישט ארבעטן. עס האט נישט צו טון מיט דעם, די קדושת שבת קען מען ממשיך זיין אינמיטן די וואך אויך דורך געוויסע זאכן. איז די די של"ה הקדוש דארט אין מסכת שבת האט ער א גאנצע אריכות אז ס'מוז זיין דווקא שש קצוות און די זיבעטע שבת. ס'געווען אין רוסלאנד מיט יארן צוריק האבן זיי געוואלט מאכן. אזוי ווי ס'איז דא א סעווען דעי וויק האבן זיי געוואלט מאכן א טען דעי וויק, מ'וועט צולייגן נאך דריי טאג און דערנאך מוז מען זיך אפרוען א טאג. ס'איז געווען אין פראנקרייך האט מען געוואלט מאכן אן עיט דעי וויק און נערגעץ האט עס נישט געארבעט. ס'איז דא א זאך אין דעם זיבעטן וביום השביעי שבת וינפש, ס'האט א געוואלדיגע קדושה דער זיבעטער, דער זיבעטער איז א מורא'דיגער עליית העולמות און ס'קומט צוריק אויפן זעלבן פלאץ נאכאמאל התחדשות. איז בקיצור.

גייט צוריק די וועלט צו תוהו ובוהו, און אין אונזער צייט וואס ס'גייט נישט צוריק צו תוהו ובוהו ווייל ס'איז דא א שבת, גייט עס צוריק צו א התחדשות פון עליית העולמות און ס'הייבט זיך אן נאכאמאל אויפסניי, וועגן דעם איז שבת איז א זמן תשובה, ס'הייבט זיך אן אלעס ניי. יעצט, טאמער א איד פירט זיך אויף שבת ווי עס דארף צו זיין, און ס'קומט אויס נאך די זעקס טאג איז געווען שבת, און יעצט הייבט זיך אן נאכאמאל התחדשות העולמות, קומט אויס, אז דער זונטאג איז נאכאמאל יום ראשון, אזוי ווי אונז זאגן מיר ביים דאווענען יום ראשון בשבת. טאמער אבער איז דער שבת אזוי ווי א וואכן טאג, מ'טוט אלע, כ'מיין אפילו מ'ארבעט נישט, נאר מ'לערנט נישט, מ'דאווענט נישט, מ'רעדט דברים בטלים מיט אלע אנדערע זאכן, איז בסך הכל קומט אויס אז זונטאג איז דער אכטער טאג, ווייל נאכן זיבעטן טאג קומט דער אכטער טאג. און טאמער האט מען זיך אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין שבת איז עס יום ראשון, טאמער נישט איז עס ביום השמיני. און זאגט דיר דער פסוק, טאמער וועסט דיך נישט אויפפירן שבת ווי עס דארף צו זיין איז ויהי איז א לשון צער ביום השמיני אז מען האלט יעצט ביים אכטן טאג, דאס איז די גרעסטע צער כיוצא, מען דארף זען אז די שבת קודש זאל זיין אביסל מען זאל זיך צאמזעצן און מען זאל רעדן פון יראת שמים פון ערליכע זאכן, מען זאל לערנען הלכות שבת. ר' יונתן אייבשיץ זאגט אז א מענטש האט נישט דורך געלערנט מינימום דריי מאל הלכות שבת נישט מעגליך ער זאל נישט מחלל שבת זיין ער זאל נישט נכשל ווערן אין חילול שבת אונז זעמער ביזי אז מען זאל נישט טראגן מיטן עירוב ווייל דאס איז חילול שבת א נעכטיגן טאג ווען די גייסט אין מקווה שבת איז א סחיטה בשערות און ווען יעדע זאך וואס די טוסט אום שבת די רירסט דיך קען זיין די טוסט אן אב מלאכה. פרט נאך סקומט יעצט זומער מ'וועט פארן אין קאנטרי דארט איז אסאך מער שכיח די אלע זאכן ווייל דו ביסט מער אויפן גראז און למשל אין שלחן ערוך ווערט געברענגט אין סימן של"ו אז מטאר נישט עסן אין א גארטן כמעט קיינער איז נישט נזהר אין דעם פארוואס ווייל די וואסער רינט אראפ אויפן פלאר און ס'הייבט אן צו וואקסן, עס הייסט זורע, ס'איז א איסור דאורייתא, ס'איז דא הונדערטער אזאלכע זאכן, ס'איז דא געווענטליך די עירובין אין די קאנטריס גייען דורך גרויסע גארביטש קענס, ווייל די גארביטש קען לייגט מען דאך אזוי ס'זאל זיין אינעם עירוב און אינדרויסן פון עירוב, און דאס ריקט מען שבת, ערב שבת ריקט מען עס אדער דער גוי ריקט עס, בקיצור ס'דא אסאך פראבלעמען אין הלכות שבת, און מען דארף זיך צוזאם קומען ויקהל משה מען זאל לערנען הלכות שבת מיט אלעם על כל פנים דאס איז דער חילוק צו ס'איז ביום השמיני צו ס'איז היום יום ראשון בשבת יעצט ס'איז געווען דא א פורים און כ'מוז געבן א געוואלדיגן

ער רופט נישט די אידן ווייל נישט די אידן האבן געמאכט דעם עגל, ס'האבן געמאכט די ערב רב. דער אייבערשטער זאגט אים לך רד כי שחת עמך, דיין פאלק, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק וגם ערב רב עלה עמהם. על כל פנים, מ'האט געמיינט אז מ'וועט רעדן צום עולם, דער עולם וועט נישט הערן און ס'איז גארנישט מיט דאס אלעס מ'וועט רעדן. ניין ניין ניין ניין ניין, איך זע אז דער עולם הערט, ס'איז ממש א נחת ווי שיין ס'איז דורכגעגאנגען דער הייליגער יום טוב פורים. ס'איז נישט געווען קיין ערנסטע פראבלעמס, און אז ס'איז דא איז מען מודיע, און מענטשן פייטן שוין היינט פאר זייערע רעכטן, און ס'איז זייער שיין. קודם האב איך געוואלט זאגן אזוי, כ'האב באקומען דעם פורים א מורא'דיגע ידיעה, ס'איז דא א איד א יונגערמאן וואס ער איז א מלמד ער הייסט יעקב מנחם הירש, דער יעקב מנחם הירש ער איז שוין א שור, מועד, מ'האט אים שוין ארויסגעווארפן פון סאטמאר אין ווילימסבורג, און פון קראלי אין ווילימסבורג. ער האט געטאטשט און געפאטשקעט קינדער, איך בין אליינס געגאנגען אויף קראלי צום מנהל און כ'האב אים געזאגט זאלסט וויסן ס'איז דא קאמפלעינטס אז ער פאטשקעט קינדער, איז דעמאלטס דער מנהל איז געווען א נאיווער א סטופיד מענטש, יעצט נעמט מען דאך מנהלים ווער ס'וויל ווערן, נישט ווער ס'טויג, און ווער ס'וועט אויך קוקן אז דער רבי וואס ער אונט די מוסד זאל ווי מ'זאגט נישט ארויסגיין אין די גאס אלס א בזיון, במילא איז ארבעט מען פארן רעבן. בקיצור איך בין אריין צום מנהל איך האב עם געזאגט דעמאלטס איך האב עס געזאגט פארן מנהל ס'איז געווען אפאר יאר צוריק איז עס געווען ביי עם אזוי ווי איך זאל זאגן אז מ'לערנט אין די תלמוד תורה גריכיש מיט פרענטש ער האט עס נישט תופס געווען זאגט ער מיינסט ערנסט ער האט עס נישט תופס געווען. בקיצור שפעטער האט מען עם טאקע ארויסגעשטעלט פון גאנצן הנהלה אויכעט ווען ער איז געווארן עפעס א מלמד אין קרית יואל ווייל. דער דער מנהל איז אזוי וואס מען זאגט איף יו קענט טעיק די היט סטעי אוט אוו די קיטשען ער ווייסט שוין וואס טוט זיך מיט עניוועי דערווייל אבער קראלי האט נישט געוואלט נעמען קיין טשענסעס און זיי האבן אים ארויסגעווארפן און סהאט מען אים ארויסגעווארפן פון סאטמאר אין וויליאמסבורג און פון קראלי איז ער דאך שוין א א שור מועד וואר סא מחלוקת סא מחלוקת צו צוויי צו דריי רב און שמואל ווען מען האט א חזקה סאיז מיר שוין נישט וויכטיג. בקיצור א געליטענער פון אים זאגט מיר. אז ער איז געווארן יעצט א מלמד, נישט יעצט, ער איז שוין א מלמד א לאנגע צייט זעהט אויס, אבער יענער האט נישט געוואוסט, ער איז געווארן א מלמד אין באבוב, אין באבוב אין מאנסי, דאס הייסט, מען טשענדזשט די אדרעס און מען איז א נייער מענטש, אזוי שטייט דאך, א גר המגייר איז כקטן שנולד דמי, כ'וואלט טאקע געוואלט וויסן א חקירה ווען א גר איז זיך מגייר און ער איז געווען א. סעקס פריק, ער איז געווען א משכב זכר'ניק, צי הייסט ער אויך כקטן שנולד דמי און מען מעג אים נעמען צו זיין א מלמד אדער א משגיח אין א מקווה אדער אין א בית מדרש א שמש, צי אויף דעם איז ער אויך כקטן שנולד דמי צי ניין? איינמאל אז דו ביסט א חזיר ביז בלייבסט א חזיר כל ימי חייך. ס'א חקירה, מען דארף אין דעם אריינטוהן, ס'איז דא די גרויסע לומדים, די בעלי תריסין, די סאטמארע כולל, זיי זיצן און לערנען, איז דא דארטן דער סרול דוד הארפענעס, ער געט ארויס חיבורים אויף הלכות שבת, צו מען מעג אריין לייגן קעטשאפ אין טשולענט, דו דארפסט קודם מברר זיין צו מען מעג האלטן א מלמד וואס האט זיך מגייר געווען, דאס איז זייער וויכטיג ווייל ער קען אפסאמען אלס א גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, קען ער אפסאמען א גאנצע כיתה און א גאנצע דור. באט עניוועי, די מעשה איז זיי טוען זיי געבן, א טשענדזש די עדרעס, און אדער מען פרעגט זיך נישט נאך, אדער מען וויל זיך נישט נאכפרעגן, אמאל האט מען פאליטיקל פרעשור אים צו הייערן, למשל איז געקומען דאך אין מאנסי האט מען גענומען דארטן א מנהל דעם מיילך, א רשע מרושע האט אנגעפראסקעט א קינד, א געפערליכע רשע. ס'געווען אמאל א באס עקסידענט איז ער געגאנגען ער האט אוועקגעשלעפט שנעל דאס קינד כאטש מ'האט נישט געטארט רירן דאס קינד, און די סוף האט ער נישט געלאזט אז מ'זאל סוען די ישיבה ער האט געלייקנט שטיין און ביין האט דעמאלטס האבן זיי דאך נאך געהאט די גאנצע גאווערמענט מיט זיי באט איטס טשעינדזשינג ער הייסט מיילך שפיצער. א רשע, און וואס? דער ממזריקער רבי? ער האט אים, ער האט נישט קיין פראבלעם. ווייל נעכטן האט ער איהם געבעקט מארגן האט ער איהם בעק און אזוי זענען אונזערע קינדער אין אין דזשעפערדי. כאטש אונז צאלן מיר גרויס געלט פאר שכר לימוד. סאו למעשה דעי דאונט קעיר, אמאל קעירן זיי נישט אמאל האבן זיך סתם נישט נאכגעפרעגט. וויל איך זאגן באבוב יו העוו א פראבלעם, יאנקב מנחם הירש איז א פעדאפייל, ער איז פון צוויי תלמוד תורה'ס געווארן ארויסגעווארפן, וואס מ'ווייסט, קען זיין פון אנדערע אויך. און אז דו ווילסט וויסן ווער עס איז, אחרי דרך מבוי השמש, זאגט רש"י סימן מאסר להם, איך גיי דיר זאגן פונקטליך, זיין טאטע איז שרול דוד הירש פון קרית יואל, ער איז פון די פרומע, כ'מיין ער איז פון די בני יואל, ער איז פון די הולי מולי. און זיין זון איז יאנקב מנחם הירש און ער איז א מלמד אין באבוב אין מאנסי, יעצט אין וועלכע באבוב, דעס וועט עטץ אויספיגערן, אין וועלכע באבוב, כ'האב ענק געזאגט. איינער האט געוואלט ווערן אמאל די רב, דער געלונגענער רב האט גענומען אן איידעם, האט ער אים געזאגט פארן שווער, יעצט ריק דיך אריבער ווייל איך לערן דא אפאר שיעורים מיטן עולם, האט ער געזאגט גיי קוק אין די גאס שבת וועמען מען שעלט אין אלע פארקס, וועסטו זען אז מען שעלט מיך נישט דיך בין איך רב. וועלכע באבוב? דער וואס וועט האבן א לאו סוט, ביקאוז וואן דעי איטס גאנא היט יו הארד. און איך האף נאר אז ס'איז נישט בן ציון באבוב'ס, ווייל ער האט א מנהג אלעס צו באהאלטן, ער האט נישט קיין פראבלעם. ער האט אריינגעלאזט דעמאלטס א דעליווערער וואס איז געווען א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער אין קעמפ און מ'האט גארנישט געטון, מ'האט אויסגעמעקט די ווידיאוס, ער האט געלאזט זיין שניר, די מייזעלס, זי זאל זיצן אויף אהרן'ס שויס ווען ז'איז געווען א זעכצן יעריג מיידל וואס ווי כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין אפאר חדשים צוריק, גאנץ מאנרא האט געפיומט, יעדער האט געדענקט דעם שייגעץ מעשה.
ס'איז איינס פון די רבן של כל בני הגולה? זאג באבובער רב דו האסט געמיינט אז מייזעלס האט זיך מיט דיר משדך געווען דזשאסט לייק דעט? יו נאו דעט דער וואס סאמטינג אן דעט אין סאטמאר וואלט זיך קיין שידוך נישט געקענט טוהן, סאו דו באהאלטסט ווייטער, מאך זיכער אז דו באהאלטסט ווייטער אלעס, איך האף נאר אז ס'איז נישט אין דעם באבוב ווייל דעמאלטס גייט ער ווייטער בלייבן א מלמד, אבער איך קען זאגן פאר די קינדער און איך קען זאגן פאר די עלטערן זאלן אנזאגן די קינדער טאמער טאטשט ער, טאמער לייגט זעצט ער דיך אויף די שויס, טאמער כאפט ער דיך אן ביי די ערוה זאלסטו וויסן. דו זאלסט שרייען קולות און דו זאלסט מאכן זיכער אז מען ווארפט איהם ארויס. סאו למעשה דער עולם איז געווארן היינט זייער זייער ווי מען זאגט אויפגעוועקט און אויפגעקלערט און יעדער טוט גוט. איי ס'איז געווען דא א פראבלעם יארן לאנג? דאס איז די ערב רב. כי שחת עמך. אונז האמיר געהאט דא אן ערב רב, רבנים, אזוי ווי דער זוהר זאגט בעקבתא דמשיחא וועלן זיין די רבנים דער ערב רב. שטעל דיר פאר, דער דגל רעדט שוין פון די רבנים פון די ערב רב, ער איז געווען. דער נעקסטער דור נאכן בעל שם טוב איז ער געווען דאך געווען אן אייניקל פון בעל שם טוב, ער שרייבט שוין אין דגל אויף צענליגע פלעצער אז ס'וועלן קומען רשעים ערב רב רבנים און ס'וועט זיין ממש א שרעק און אזוי ווייטער, נו וואס זאל מען אונז זאגן היינט, היינט זענען נואפים זיצן און זיי טוען כל דבר אסור און מען געבט זיי אפ דעם כבוד, שטעל דיר פאר שמעון זאב מייזעלס איז אן איידעם ביי רבי אהרן. ער איז דאך א רב פון א גרויסע שול אין קרית יואל, אונז האמער א ווידיאו ווי ער זיצט מיט אן אשת איש אין די בעק אין א קאר פון ווילימסבורג אויף קווינס, און האמער א ווידיאו ווי ער גייט אריין אין האטעל, ער האט איינגערעדט פאר א פרוי אז איר מאן גייט מיט זונות און ער מוז רעדן צו איר ווען נישט וועט זי נאך קראנק ווערן, און זיי האבן זיך געטראפן אין א האטעל, און זי האט געזען אז זי איז אין א האטעל, האט ער געפרעגט וואס ווילסטו פון מיר, זי איז אנטלאפן, זי איז ארויס אין די גאס און האט געזוכט א טעקסי. נאר געזוכט א טעקסי, ס'איז נישט דא, ס'איז אין א דעזערטעד עריע. דאס איז וואס שמעון זאב מייזעלס איז יעצט, אז מ'גייט פארן צו רבי ר' מיילעך, און מ'וויל דאך אז רבי ר' מיילעך זאל פאר אונז מתפלל זיין ישועות מיט רפואות מיט די גאולה שלימה, און ס'איז עדווערטייזט אין דו אל טרעוול אז ער פארט גאר, ער איז גאר דער וואס ער גייט ליעדן די גאנצע מערכה. איך האף אז ער נעמט זיך נישט מיט א אשת איש אויפן וועג אויכעט. און איך וויל ווארענען יעדע פרוי וואס ס'פארט מיט דעם חזר, איר זענט אין דזשעפערדי, ווען ער וועט ווארפן אן אויג אויף אייך, וועט ער אייך מסביר זיין, קודם וועט ער זיך נאכפרעגן ווער איר זענט, און נאכדעם וועט ער אייך מסביר זיין אז אייער מאן טוט נישט דאס און יענץ און איך דארף מיט אייך רעדן, איך וויל אייך נעמען צו רעדן. דאס איז נישט קיין דזשאוקס, דאס איז נישט קיין ברוך מרדכי לעבאוויטש מעשה אז מען האט געכאפט מענדעלען אין אמסטערדאם און די. ביינאכט האט ער געטשעפעט זיינע אייגענע תלמידים, זאגט מען נע עס איז ברוך מרדכי און ער איז געגאנגען אין דזשעיל און וועגן דעם האט ער אים איבערגעבעטן ער קען אים איבערבעטן ביז מארגן. ער האט געטשעפעט די תלמידים, איך האב עטליכע תלמידים וואס זאגן ער האט זיי געטשעפעט און מען האט אים צוגעשפארט די ישיבה, שטאובער פון אנטווערפן האט אים געזאגט אויב דו פארלאזט נישט דא אין פֿיר און צוואַנציק שעה ביסטו אין דזשעיל. און נאכדעם קומט דא יעצט שמעון זאב מייזעלס א געלונגענער בעל דרשן. און ער וועט נעמען יעצט פרויען צו רבי ר' מיילעך, רבותי, קודם זאלט עטס מיט דעם חזר נישט פארן, און צווייטענס בעט איך מען זאל בכלל נישט פארן, ווייל טאמער גייט מען פארן זאג איך ענק, עס איז ענק, עטס לייגטס ענק אריין אין א סכנה, עס קען אנהייבן צו שיסן באמבעס דעמאלטס, שרייט יעדער דאס איז פוילין, דאס איז אוקריינע, לאז דאך אפ, דער רוס איז שוין ארום גענומען און. אלע שטעט, דו געדענקסט ס'געווען אמאל רוסלאנד? ס'האט זיך צוברעקלט אויף עלף צו אויף צוועלף שטיקער, אין אלע זיצט ער איינגעלייגט. ער איז נישט קיין בהמה, ער האט זיך אויפגעבויעט די לעצטע פיר פינף יאר, און האט ער איבעראל אריינגעשטעלט זיינע מענטשן. און אז מ'וויל ענק דארט אפהאלטן, קען מען טון אויפן אלטן אזיאטישן מארמאראשן וועג, מיט זאגן אז ס'האט זיך דארטן געטון עפעס, צו גע'גנב'עט צו געטאטשט א פרוי, מ'קען די גאנצע גרופע אפהאלטן אן א פארוואס פאר פינף יאר. יו דאנט קנאו דיס פיפל, ענד דאנט געט אינוואלווד. וועסט גיין צו רבי ר' מיילעך? נישט יעצט, פאר דא צו יעדן צדיק, אין אמעריקע איז דא גענוג צדיקים, פרעגטס דער ר' יונה לאנדא, ער וועט ענק זאגן וואו ס'איז דא צדיקים. עניוועי, איך פארלאנג אז באבוב זאל ארויסשטעלן דעם חזר יעקב מנחם הירש, און איך בעט יעדער ווער ס'האט א קינד דארטן אין דעם מוסד, ס'מוז נישט זיין ער לערנט ביי אים, זאל וויסן ער איז אין א סכנה. ס'איז דא דער בעלזער רב, דער היינטיגער, האט געזאגט איינמאל זייער א קלוג ווארט, ווען ער האט געגרינדעט זיין בית דין, ווייל ער האט דאך געוויסט וואס פעיק פאוני פראוד די עדה החרדית איז, האט ער געגרינדעט זיין בית דין. האט ער זיך אנגערופן אזוי ביי ער האט געזאגט די דרשה, זאגט ער רבותי די מערכה איז געווינען, די מלחמה גייט ווייטער אן, וואס טייטש ווען דו געווינסט וועט נאך זיין א מלחמה ווייטער ווייטער, אבער די מערכה איז געווינען, מ'האמער א בית דין, ווייל די עדה החרדית האט געגעבן נבילות וטריפות אלע יארן מיט מספרים און אזוי ווייטער, רבותי די מלחמה קעגן פעדאפיילס איז געווינען, הא הא דעירס נאו דאוט. אז ס'איז דא אן אווערנעס און קיינער לאזט זיך נישט, נאר וואס? די מלחמה האט גייט אן היינט, און ס'איז מלחמה להשם בעמלק מדור דור, די מינוט ווען דאס וועט זיך אויפהערן וועסטו וויסן דאס איז שוין זמן פון ביאת המשיח, און דו זאלסט וויסן נאך א זאך, אין סאטמאר איז זייער א הארד קעיס, אין סאטמאר אהרן טייטלבוים עס האט געטוהן וואס מ'האט נישט געטארט, היינט איז ער די רבי, מענדער איז א חזיר בן חזיר און ער איז די רבי, און שמעון זאב מייזלס איז דער איידעם. גמרא זאגט אז ווען איינער איז מקדש בתמרה מיט א טייטלבוים זאגט די גמרא בין איך חושש אז ס'איז קידושין, איי א תמרה איז נישט ווערט קיין שווה פרוטה, נאר איך האב מורא אז ס'האט א שווה פרוטה אין מדי, יעצט וואס איז אין מדי? מדי איז פרס ומדי, דאס איז דאך די מגילה וואס מ'ליינט דא. יעצט אסתר המלכה זאגט לך כנוס את כל היהודים, נו וויאזוי קען מען צאמזאמלען אלע אידן, יעדער האט דאך אן אנדערע מיינונג, נעם טריי היינט צאמצושטעלן כנוס את כל היהודים, איט וויל נעווער העפן. אז אהרן איז געגאנגען צום פראטעסט האט זלמן לייב געזאגט איך גיי נישט צום פראטעסט. סאו די טייטלבוימער מאכן אן דעם גרעסטן חורבן פאר אידישקייט. סיי אז אהרן איז געגאנגען איז עס געווען אן עוולה. ער איז געגאנגען ווייל מען האט אים געגעבן דארטן צו זאגן די שמע ישראל האט מען אים געגעבן, און סיי אז זלמן לייב איז נישט געגאנגען איז געווען אן עוולה, ווייל ווען יעדער גייט כאטש אינאיינעם איז כאטש דא א כח הרבים, אזוי לאכן די אלע צייטונגען, איך ליין דאס, זיי לאכן אז די אייגענע סאטמארערס זענען נישט געגאנגען. יעצט אז עטס האטס געוואלט גיין פראטעסטירן עטס האטס נישט געוואלט גיין מיט אגודה האט עטס געהאט דעם גרעסטן געלעגנהייט גייטס אינאיינעם אויף דעם צוועק איך וויל פרעגן א קשיא איז ארויסגעקומען אז מענדעלע חזיר האט אונטערגעשריבן מיט די רבנים וואס האבן אהרן טייטלבוים דענאונסד אז א קשר בוגדים מיט אלע אלע די זלמן לייב'ס בעסט. האט יעדער געפרעגט ווי קען מענדעלע חזיר טון אזא זאך, דאס איז דאך רבנים וואס האבן זיין טאטן געלאכט פון אים אין פנים. האט אהרן געזאגט, אין די זאכן ארבעט מיר אינאיינעם, ס'הייסט אז ס'זאל זיין א סעקס דרייוו אין שטאט, מ'זאל קענען מטמא זיין וועלעכס קינד מ'וויל, יא אויף דעם ארבעט מען אינאיינעם, אבער ווען ס'קומט צו א מעשה אז מ'זאל טרייען אז מ'זאל נישט נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער, דארט טאר מען נישט גיין אינאיינעם. וואס איז יענץ אנדערש ווי דער סעקס דרייוו? עטס האט זיך געוואלט ס'זאל אנהאלטן די זנות, דעם משמרת הצניעות, סאו איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, פארוואס האט מען נישט געקענט זאגן אויף די און די זאך ארבעט מיר אונז אינאיינעם, יעצט לך כנוס את כל היהודים דארט ווי ס'איז דא טייטלבוים דארט וועסטו דאס נישט קענען צאמנעמען, איט'ל נעווער נעווער עווער העפן, איז במילא און דאס איז דאך געווען אין מדי, איז אין מדי קיין תמרה נישט געווען. ממילא ס'איז נישט געווען אין מדי קיין תמרה, אה דעמאלטס האב איך חשש אז אפשר די תמרה האט א ווערט א שווה פרוטה אין מדי, און ווייל ס'איז נישט דא איז עס ווערט געלט. סאו דאס איז אונזער צעצעלאזענקייט, אונז ווייסן מיר נישט ווי איין און ווי אויס. אבער, אזוי ווי דער בעלזער האט געזאגט, די מערכה האט מען געווינען, די מלחמה איז דא. יעצט קאלט מיך אפ איינער און ער זאגט מיר אז אנפארטשענעטלי ער וואוינט. דארטן ביי פלאשינג איז דארט דא א זלאטשובער בית מדרש, איר ווייסט איך וויל אייך זאגן, כ'האב אמאל געהערט פון טאהשער רעבן א מעשה, אז דער הייליגער רבי ר' מעכעלע זלאטשובער עס איז געווען באוויסט אז ער מתפלל געווען און ער געהאט אסאך בעל תשובות מיט אלעם, רש"י בעולם העליון. האט מקנא געווען אז די גאנצע פמליא של מעלה האט גערעדט פון ר' מעכעלע זלאטשובער, איז רש"י ארומגעגאנגען פרעגן וואס איז דער יחוס פון ר' מעכעלע זלאטשובער? זאגט ער, ער איז מקרב אידן צו תשובה. האט דער טאהשער רבי דעמאלטס פארציילט, אז ר' מעכעלע זלאטשובער איז אמאל געגאנגען אלס בחור אין די גאס, און ער איז געקומען ביי א קארנער, ער איז אראפגעגאנגען לי עוועניו און האט זיך איינגעדרייט ביי פלאשינג, איז דורכגעגאנגען א גויטע, און די גויטע, כ'מיין אז מ'גייט מוז מען דאך קוקן, האט ער. געהאט א הסתכלות אסורה איז דער הייליגער רבי מעכעלע זלאטשובער האט אנגעהויבן צו וויינען צום אייבערשטן, עס איז שוין ארויס געקומען בלוט פון זיינע אויגן און ער נאך געזעסן און געוויינט צום אייבערשטן פארוואס האב איך געדארפט נכשל ווערן מיט אזא מורא'דיגע איסור פון הסתכלות אויף א גויטע. דאס איז געווען רבי מעכעלע זלאטשובער אין די יונגע יארן, נאכדעם האט ער זוכה געווען אז ער האט געקענט מקרב זיין אידן צו תשובה, זיצט דא א חזיר אזא מענדעלע, און ער פארט אזוי, ראש השנה זאגט ער דא א כל נדרי דרשה, און יום כיפור זאגט ער אין מאנסי א תקיעת שופר דרשה, צו פארקערט, איך ווייס אליין נישט, ס'איז ממש, ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, עניוועי, ר' מעכעלע זלאטשובער איז געווען א הייליגער איד, ס'לית מאן דפליג, איז דא דא א זלאטשובער בית מדרש אויף פלאשינג קארנער, לי. און דארטן זאגט מיר א איד, די חזיר'ייקע פון די מקוואות האלט נאך דארטן אן, דארט איז זייער א קליינע מקווה, מען גייט א גאנצן טאג, ס'איז אפן כסדר, און ער קאלט מיך אפ, זאלסט וויסן מען האט מיט מיין קינד דארטן געטרייט צו שפילן זיך אריינשטופן מיט אים כאטשיג איך בין דארט געשטאנען. ווייל זעהט אויס די חזירים האבן זייערע געגנט. זאגט ער איך זאל זאגן פארן זלאטשובער רבי'ן איך זאל אים אפקאלן און ער געבט מיר זיין טעלעפאן, זאג איך אים ר' איד איך קאל נישט אפ קיינעם ווייל באלד העט מען זאגן אז נחום ראזענבערג האט געוואלט ארויסנעמען פופציג טויזנט דאלער פון זלאטשובער רבי'ן ווייל ער איז פון די גרעסטע עשירים דא ביי אונז אין שטאט און ממילא האב איך אים אפגעקאלט, און במילא האב איך אויסזען ווי ר' שלמה'ן קעלנער דריי יאר, און כ'האב מוזן האבן א מיליאן דאלער פארן לויער, און קיינער העט נישט נאכדעם נאך זאגן אן אפאלעדזשי, כאטש יעדער האט אויף אים געשמיסן און געריטן, מען איז אים נאכגעלאפן, דער שייגעץ ברוך מרדכי'ס זון האט גענומען כסדר דעם מונקאטשער זון, דער וואס ס'גייט זיין דער נעקסטע מונקאטשער רבי. חיים לוזי, דעם וואס יחיאל האט מטמא געווען, און ער איז כסדר נאכגעלאפן אים אין די גאס, דו מוסר, דו שמוסר, דו בוסר, דו לוזער, העי, חיים לוזער, גיי לויף אים יעצט נאך, דו לוזער, דו אויסוואורף וואס דו ביסט, ביסט א מאלעסטעד קינד, וואס יחיאל בראנער האט מיט דיר געמאכט כל דבר אסור ווען ער איז געווען דיין טאטנ'ס גבאי. און דיין טאטע האט אים גארנישט געטוהן. האב איך געפרעגט אמאל איינעם פון מונקאטש וויאזוי איז דאס מעגליך אז מונקאטשער רב טוט אים גארנישט, זאגט ער דו פערדי דו מיינסט אז מונקאטשער רב איז נישט געווען א חזיר, ער איז אויך געווען א חזיר, יחיאל האט מיט אים אויך געפאטשקעט נאר דעמאלטס האט ער געקענט באשטיין, שפעטער אז ס'איז געקומען א קאנפראנטעישן אז ער האט שוין געפאטשקעט דעם דור שני, אט דעמאלטס האט ער אים שוין נאר ארויסגעווארפן, ער האט אים נישט איינגעזעצט, ער האט אים נאר ארויסגעווארפן. ער האט נישט געוואלט אז יחיאל זאל דערציילן וואס ער האט געטון מיט אים און וואס ער האט צוריק געטון פאר אים. נישט אומזינסט איז מונקאטש די מקור הטומאה און די מקור הקליפה פון אלע חזירים. עניוועי, זאגט ער מיר איך זאל אנקאלן דעם רעבן, דעם זלאטשובער, איך קאל נישט קיין זלאטשובער, איך לייג ארויף א מענטש אויפן האטליין און יעדער זאל זיך וואטשן, און ווער ס'לאכט זאל לאכן ווייל הי הו לעפס לעסט. לעפס בעסט, איך לאך פון ענק אויכעט, אז ס'איז געווען א קאמיוניטי וואס האבן געהאט אלעס גאואינג, די קלוגע מענטשן, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אונז הייסן מיר ביים אייבערשטן קלוגע מענטשן, אונז זאל מיר זיין אזאלעכע בהמות אז יעדע רב וואס ער האט א ציווי פון די תורה לא תגורו מפני איש, ער זאל מורא האבן פאר אפאר קראנקע חזירים וואס זענען געקומען פון איזרעיל, זיי האבן געמאכט דא משמרת הצניעות, די גאווערמענט האט קרעק דאון יעצט אויף משמרת הצניעות, זיי זוכן די אלע. נאר, יעדער באהאלט זיך דערווייל, אבער מ'עט ענק אויפפיקן, זארג דיך נישט. יידל וואלף, די גאווערמענט גייט איר נאכגיין, זיי ווייסן אז דו האסט געאפערט פאר סרולי רובינשטיין הונדערט טויזענט דאלער. בשעת ער איז געקומען דערציילן אויף ברוך מרדכי'ן, האסט אים געאפערט מאה אלף, דו האסט אפילו נאכנישט געהאט פון ברוך מרדכי'ן דאס געלט, נאר דו האסט געוואוסט אז זיי גייען עס געבן. און דו האסט אים געאפערט דאס געלט, און ער גייט אויף דיר פוינטן מיטן פינגער. די, מיט דאס וועט נישט אנגיין מער אזוי. עטס ווייסט וועם איך רוף דעם אב המוסר? משה פרידמאן. ער איז געגאנגען האט זיך געשטעלט אויפן סטענד פאר א גרענד דזשורי און ער האט געזאגט יא ער ווייסט אז מען האט געאפערט די געלט ער איז געווען פארמישט סאו וואס האט ער זיך יעצט באמאכט אין די הויזן יעצט אז מיסטער טאמפסאן'ס אפיס זוכט אים ער איז נישט עוועילעבל. ער מיינט ס'איז נאך דער אלטער אזיאטישער וועג די גאווערמענט האט יעצט ארויסגענומען די פייל פון משה פרידמאן ווערסעס דעם לעפקאוויטש. אײַזיק לעפֿקאָװיטש, דעם חיה פֿון װאַלד, דעם רוצח! דער אַבי אַבֿות הרוצחים! ער האָט געװאָלט נעמען אַ מענטש און אים איבערטרעטן, װײַל ער האָט אױף זײַן טאַטן עפּעס געשריבן. סאָ, ביג דיעל, װער איז דײַן טאַטע? דײַן טאַטע איז געװען אַן אַלטער ייִד, װאָס ער איז שױן געשטאָרבן. אױף דעם גײט מען הרגענען אַ מענטש? דאָס איז סאַטמער! עטס גײטס ענק אױסלערנען, אַז נישט אײן קרבן-תּודה דאַרף מען ברענגען, די אַלע, װאָס האָבן זיך געשלאָגן, סײַ ס'איז געװען בײַ דער שחיטה, איז געווען דא איינער הרב גראס, ער וואוינט היינט אין ארץ ישראל, ער זאגט אז אין בית השחיטה איז געקומען איינער פון די שוחטים און זיי האבן אים געסטראשעט מיט א גאן און אלע שוחטים האבן מורא געהאט, זיי האבן אים געזאגט גיי באהאלט דיך, ער האט זיך באהאלטן אויפן דאך און נאכדעם איז ער אוועק געלאפן אויף ארץ ישראל, ביז ארץ ישראל איז ער אנגעקומען, ער הייסט ר' שלום יהודה גראס, און דאס איז געווען דעם רעבינ'ס פרייוועט שוחט וואס האט דאס געטוהן. דאס איז נישט געווען סתם א גאסן יונג, עטס גייטס ענק אויסלערנען אין וואסערע א קארופציע אונז האמיר געלעבט, ער, ר' שלום אהרן דארף ברענגען טויזענט קרבן תודות פארן אייבערשטן, ס'טאר נישט דורך גיין א טאג וואס ער זאל נישט זאגן התודה וקול זמרה, בעטן לויבן דעם אייבערשטן אז ער איז נישט געהארגעט געווארן, זיי האבן אים געקענט איבערפארן, און די זעלבע איך אויכעט, און די זעלבע יעדער וואס האט זיך געשלאגן מיט זיי, קשיא ורוב. ווער ס'האט זיי געזאגט ניין האבן זיי אראפגענומען פון די מעפ, סאו און דאס האבן זיי נאך מיטגעברענגט פון דערהיים פונעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן טרענסלעוואניער וועג, זיי האבן אינדערהיים אויך געהארגעט מענטשן. ס'איז געווען דארט איין רייניץ, ס'איז געווען נאך אסאך וואס אונז ווייסט מען נישט, עטס ווייסט וואס דאס הייסט מיט וועם מ'האט זיך געשלאגן און די זעלבע דוד אחריות, איך בין געשטאנען אונטן אין גארטן און מיך האט אויפגעזוכט איינער וואס ער הייסט דאווידאוויטש, איך געדענק נישט פונקטליך דעם ערשטן נאמען, עפעס. סרול חיים דאווידאוויטש צו חיים סרול, איך געדענק נישט, זאגט ער מיר זאלסט נישט אנהייבן מיט אונז מיטן שוויץ, אונז קען מען הרג'ענען, האב איך געזאגט וואס? און דאס איז פאר וועם אונז געבן מיר געלט? קומט דא איינער וואלדמאן, א וואלדמאן, ער האט זיך געפלעדזשט ער גייט געבן א מיליאן דאלער גייט ער צוזאם נעמען פון ווילימסבורג, וואלדמאן קודם האבן זיי מער געלט פון אונז, און צווייטענס עניי עירך זענען קודם, און דריטנס, דאס גייט ג א, די גאנצע געלט גייט אויף צו קויפן די נבילה פלייש וואס די עדה קען נישט פטור ווערן. דו סאמסט אן און דו פארסאמעוועסט און דו טוסט אנפיטערן, מפטם זיין, אידישע קינדער מיט נבילה, טריפה, דם, חלב, חלב ווייס איך נישט, ווייל ס'איז געווען בשר חמורים און שפנים, נאר אויף א כשר'ע מין איז שייך חלב. און דו גייסט דיך נאך אויפטון אז דו געסט זיי א מיליאן דאלער? פאר וועם? פאר די מולטי מיליאנערן? פאר דוד שמידל? דער וואס איז א מולטי מיליאנער שוין דרייסיג פערציג יאר גראבט ער אליינס די טויטע אלע רעוועניוס גייט פאר אים אין טאש? וואט א שעים וואס דא גייט פאר, אנבעליוועבל. טא בקיצור איך גיי נישט אקצל'ן דעם זלאטשובער רעבן, נאר אויף זיין מקווה זאגט מען אז מען טאטשט דארט קינדער, יעצט איז אזוי, קודם זאל קיינער נישט שיקן קיין קינדער, און קיין אינגערמאן זאל אויך נישט גיין, ווייל. כ'האב שוין געהאט צענליגע קאמפלעינס פון אלע מקווה'ס ווען מ'האט זיך ווען ס'איז געווען די מלחמה בתוקפו איז געווען יונגעלייט וואס זאגן מ'האט מיך אנגעכאפט דער חזר קודם כל קען ער כאפן יונגעלייט אויך ער איז נישט טשוזי און צווייטנס ער ווייסט נישט ס'דא זיסע יונגעלייטעלעך וואס האבן ערשט יעצט חתונה געהאט זיי זענען ניינצן צוואנציג יאר דאס בערדעלע האט נאכנישט געשפראצט דאכט זיך אים צו ער איז נאך א בחור'ל פון פערצן כאפט ער אים אן די זעלבע האב איך געהאט קאמפלעינס אין שוויץ, סאו איך האלט אינגעלייט טארן אויך נישט גיין, איך האלט די איינציגע ווער ס'מעג גיין איז אידן מיט לאנגע ווייסע בערד, און זיי דארפן גיין ווייל זיי האבן מסתם שוין נישט קיין ווייב זענען אן אלמן אזוי ווי דער גאלאנטער חזר, אדער האבן זיי א ווייב וואס איז שוין נישט קעיפעבל, גייט ער אין מקווה. סאו צוויי אלטע אידן אז זיי טוען עס אין מקווה וועל איך קיינמאל נישט שרייען. הגם מען טאר עס נישט טון, אבער איך בין נישט גאט'ס פארזארגער. אבער די קינדער מוזן זיין סעיף. לאז דאס קינד אויפוואקסן, לעט הים מעיק דעסיזשענס אן היז און. יעצט ליידער רבותי האבן אונז א פראבלעם מיט די שחיטה. יעצט נעקסטעס יאר קומט שמיטה, מען דארף שוין אנהייבן זיך צו זארגן אויף שמיטה, ווייל ס'איז דא זאכן וואס ווערן שוין איינגעפלאנצט, און ס'האט אסאך הלכות, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, פאר זעקס יאר צוריק האב איך, בין איך דורכגעגאנגען די אלע זאכן, די אלע הלכות, יעצט די עדה האט מען געכאפט מיט די שחיטה, אויף דעם איז יעדער מודה מ'האט זיי געכאפט מיט נבילה פלייש, דער אייגענער דיין וואס איז געווען דער רב אויף די שחיטה, דוד שווימער האט געשריבן א בריוו, ער האט מיר געשריבן די ערשטע איך זאל עס ארויפלייגן אויפן בלאג, ער האט מורא געהאט, און היינט איז ער אן ארעמאן, ער איז גארנישט. ווייל ער האט נישט מיטגעהאלטן מיט א שייגעץ שטיק. עס איז דא צוויי ווערטער, ס'הייסט שחיטה און שמיטה, ס'איז די זעלבע אותיות, דער שין איז די זעלבע ביי ביידע, און די יוד איז די זעלבע ביי ביידע, די ט' איז די זעלבע ביי ביידע, און די ה' איז די זעלבע ביי ביידע, שחיטה און שמיטה. וואו כאפ איך דער חילוק, שחיטה האט א ח' און שמיטה האט א מ'. דאס איז דער חילוק. סאו דאס א ח' מיט א מ' איז זיך מתחלף. סאו אז איך גלייב זיי נישט אויף די שחיטה גלייב איך זיי נישט אויף שמיטה. פאר א זיבן יאר צוריק איז געווען אין צייטונג אז די שקצים האבן גענומען געהעריג פון אידישע פעלדער. און זיי האבן אונז איינגערעדט אז דאס איז שמיטה, דאס איז כשר. ר' מאיר בראנדסדארפער, איך האב עס געהאלטן איין זאגן אויפן הארץ, איך האב געהאט איינעם זאץ ער האט געהאלפן, און אפילו דעם זאלי קאזין האט צוגעהאלפן. דער וואס וואוינט אין ארץ ישראל, מען האט געמאכט אן אייגענעם סטאר, מען האט געקויפט פון די אראבער, מען איז אליין אראפגעפארן, מען האט נישט געטראסט די עדה, ר' מאיר בראנדסדארפער'ס רעבעצן איז געקומען קויפן אין אונזער סטאר, שטעל דיר פאר ווי אונז האמיר געהאלטן. דער איז שוין געווען דער בעל מכשיר אויף די פלייש ביי די עדה החרדית. אז מען פירט זיך נישט ערליך, גייט נאכאמאל קומען פאגראמען חלילה, ס'איז שוין דא גרויסע צרות, מען וויל בענען די גאנצע שחיטה פון די גאנצע וועלט. ס'איז געגאנגען יעצט די ראביניקל קאנגרעס אויף אמעריקע, RCM געשריבן א בריוו אז מען. טשעפעט סתם מיט די אידן מיט א מעשה, אונז זעמיר די עלטסטע פון די וואס האבן אבאכט געגעבן אויף צער בעלי חיים, דער אייבערשטער האט אונז נאך געגעבן מיט צוויי טויזנט יאר צוריק צו וויסן וויאזוי מען הרג'עט א בהמה אז ס'זאל נישט האבן קיין צער, די אלע זאכן גייט נישט העלפן טאמער דו ביסט בוגד אין די שחיטה. ס'געווען אמאל, ס'האט זיך אנגעהויבן אין פוילן, די פראגראמען האבן זיך אנגעהויבן, וויאזוי האט זיך עס אנגעהויבן? ס'געווען א גוי וואס האט געווארפן א שטיין אויף א איד, דער איד האט זיך אראפגעבויגן, און די שטיין איז אריינגעפלויגן אין די קירכע. איז מען געגאנגען מען האט דעם איד גערופן אין קאורט אז ער האט אריינגעווארפן א שטיין אין די קירכע. זאגט ער איך האב נישט געווארפן, געווארפן האט א גוי און איך האב מיך נאר אראפגעבויגן ס'זאל מיך נישט כאפן. האט מען אים געזאגט ביסטו שולדיג האסט געדארפט בלייבן שטיין ס'זאל אריינגיין אין דיר און נישט אין די קירכע. אזוי האט זיך אנגעהויבן אין פוילן דער פראגראם. אזוי הייבט זיך יעצט אן די שחיטה. אונז זעמער פאלש צום אייבערשטן און דער אייבערשטער פארמיאוס'ט זיך פון די אלע נבילות וטריפות וואס מען פארקויפט איבעראל. און מען וועט אונז נאך כאפן פאר די אלע זאכן, ס'וועט זיין נאך א היטלער, רבותי איי דאונט טינק דיפרענט, האסט געזען ווי שנעל ס'האט זיך איבערגעדרייט אין אוקריינע, דער רוס האט דיסיידעט ער וואקט אריין אויף קרים און א גוטן טאג, אויף קרעימיע, ס'הייסט אין רוסיש הייסט עס קרים, ער לאכט זיך אויס פון יעדן, אמעריקע וועט נישט גיין צום סאמיט, ער ברויך נישט דעם אמעריקאנער דאלער וואס איז עניוועי גארנישט ווערד, קוק וואס טוט זיך אין איראן, איראן איז שוין אויף ממש אויף די לעצטע שלב, די לעצטע. פינישינג, אז זיי ענדיגן שוין צו מאכן געהעריג אטאם באמבעס פאר די גאנצע וועלט, און ווען נישט וועט עס דער רוס פארקויפן, רבותי דאס געפאר איז אזוי גרויס און מען זיצט און מען שפילט זיך נאך מיטן אייבערשטן. רב לאנדוי געפארן פאריגע וואך שעכטן אין ארץ ישראל אויף א פלאץ ווי די עדה שעכט, ער איז אנגעקומען דארט האט ער געזאגט דאס וואסער, ס'גייט אזוי, נאכדעם וואס מ'שעכט, מ'עפנט דעם טשיקן מיט אלעם, ווייקט מען, מ'ווייקט אים א שעה אין וואסער, און נאכדעם זאלצט מען אים אויס, יעצט אויב דאס וואסער איז קאלט, ווערט דאס בלוט פארגליווערט און די זאלץ גייט עס נישט ארויסנעמען, און דאס איז געהעריג דם, דם, דם איז א איסור דאורייתא, נאכדעם וואס מ'קאכט עס אפ, דם שבישלו איז נאר א דרבנן, ס'שפילט נישט קיין ראלע, אבער די כלים וועם און ווי דו קאכסט עס און דו האסט עס אריינגעלייגט, איז בולע דם און דו האסט אן ערנסטן פראבלעם. על כל פנים איז ער געגאנגען דער רב לאנדא און ער האט אריינגעלייגט זיין גראד זיין טערמאסטעט און ער האט געזעהן אז ס'איז קאלט די וואסער נארמאל דארף עס זיין צווישן פֿופֿצן און אַכצן דעגרי איז ער געגאנגען ער האט געזאגט אז די גאנצע שחיטה פון די עדה החרדית איז נבילה טריפה שטעל דיר פאר ער האט געשאסן דעם ספוטניק ער ער זאגט היינט וואס דער בעלזער האט געשריגן דרײַסיק יאר צוריק יעצט רב לאנדא מען קען דיך נאך לייגן אין חרם ער האט נאך ארויסגעגעבן איין און ניינציג רבנים א בריוו קעגן דיר אז דו האסט בוגד געווען אינעם רעבן ווייל דער רבי האט דאך געווען דער הויפט פון די עדה החרדית ער האט דאך געווען דארטן דער רב און א מעשה א געשעפט ביפאר יו נאו איט וועט מען דיך צושלעפן ביז אריין אז דו האסט גערעדט אויפן דברי יואל און מען וועט דיך גיין לייגן אין חרם און צונעמען אלע דיינע הכשרים יו דאנט נאו וואט יור אינטו מיט דעי רוצחים. עניוועי, ער האט אוועקגעוואקט, ער האט נישט געוואלט דארט שעכטן, און ער האט ארויסגעגעבן א סטעיטמענט אז ווער ס'האט געקויפט די עדה'ס פלייש מוז זיך כשר'ן די כלים. אזא סטעיטמענט האט ער ארויסגעגעבן. האו דו יו לייק דעט? דאס איז שוין די עדה, און אויף וועם פארלאמער זיך אונז? זיי זענען נאך דערווייל די גרעסטע כשרות ארגאניזעישן אין די גאנצע וועלט. און דאס זעלבע האט איצעלע פימפ דא געפירט. איך האב עס דערציילט פאר א שוחט, כ'האב אים אנגעקאלט, כ'האב אים געפרעגט וויאזוי געבט עטץ אבאכט אז ס'זאל נישט זיין קאלט די וואסער, זאגט ער כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז ס'האט הלכות אין דעם. בקיצור כ'האב עס פארציילט פאר נאך א שוחט זאגט ער יא איך בין טאקע אין די און די שטאט בין איך ממונה אויף דעם און איך געב אבאכט אז ס'זאל האבן די געהעריגע טעמפערטשער יעצט איך געדענק אז אהרן באהרן באקסער אויבן וואוינט די דאקטער און אונטן וואוינט די קי ווען ער האט געפענט זיין בית השחיטה געווען די זעלבע פראבלעם ס'איז געקומען עפעס א ליטווישער פון נאו ווער און האט געזאגט דאס וואסער איז צו קאלט ס'האט א שיעור א הלכה פון פופצן ביז אכצן דעגריס. דאס איז אין סעלסיוס נישט אין פערנהייט. האב איך געפרעגט נו וויאזוי טוט מען, זאגט ער מען גיסט אריין א דריטל הייס וואסער און דאס איבריגע קאלט וואסער, און מען גיסט קודם אריין דאס הייסע וואסער נאכדעם דאס קאלטע און מען מישט עס אויף און נאכדעם לייגט מען אריין די טשיקנס, אבער ניין דא איז דא איינער הירש וואס ער מאכט מיליאנען און ער מאכט זיכער אז ס'זאל זיין אלעס טריפה, מ'האט געפענט אין פלעטבוש א אוטלעט פאר סאטמארע בוטשער פאר אלעם, ס'איז א דזשאוק! אהרן האט געהאט די שליסל פון ברענגען משיח'ן, ווען ער נעמט די שחיטה און ער זאגט רבותי איך פייף מיך אויס פאר יעדן, איך געב אפילו פאר די זאלוינים נישט קיין פלייש, נאר פאר די ארוינים, ווייל דאס קען איך קאנטראלירן, כ'וועל האבן פיר, פינף צו זעקס שוחטים, ענד איי קען קאנטראל דעט, אז ער ווערט דער בעל מכשיר פאר די גאנצע וועלט. אלע טרייפות טוטערלעך וואס זיין טאטע האט געטון, זיין טאטע האט אנגעפרעסן חלב, נבילה, בשר חמורים, שפנים, און ער גייט נאך נאכן זעלבן וועג, נאר ער האט זיך געדארפט אריינקומען אין מיעל מארט, האט ער קודם געוויזן ער איז א פאוערפול מען און ער גייט מאכן שחיטה מונחת, מען וועט איבערדרייען די בהמה, ווען ער דרייט צו זיך איבער וואלט ער מער אויפגעטון. איז ער געגאנגען און ער האט אנגעהויבן מיעל מארט האט געזען ער מוז אים אריינלאזן האט ער אים אויך אריינגענומען. זריל גליק קריגט נאך היינט א טשעק פון מיעל מארט, איך בין געווען אמאל, איך בין געווען א נאיווער בחור, איך מיין איך בין דאך סייווי געווען קלוג, בקיצור, מען איז צוריק געקומען פון ארץ ישראל, מען האט מיר געזאגט אז איך וועל זיין פון די מנין ביים רעבין דאווענען, פאר איך ארויס בעל הארבאר, זעה איך דעם גראבן חזר זריל גליק, איך האב אים נישט געקענט, זאגט מיר איינער דא איז דא א איד וואס ער גייט קיינמאל נישט אהיים עפעס נאר מיטוואך נאכט גייט ער יא אהיים, איך האב געמיינט אייביג אז ליל שבת איז די זמן עונה, זעהט אויס אז ער האט מיטוואך נאכט, עניוועי, און ער וואטשט דעם רעבן ווי אן אויג אין קאפ, און איך פרעג הויעך ווען איך הער דאס פרעג איך וואס ער איז א דאקטער, ער איז א נורס, וואס איז זיין טייטל, איז געגאנגען זריל גליק האט מיך ארויסגעטראגן, די דארפסט נישט מצרף זיין דעם רעבנס מנין, די האסט אפיקורסישע געדאנקען. אנגעפרעסן די שטאט מיט חלב דם נבילה, ער איז געווען דער בעקבאון פאר מיעלמארט אז מען זאל קיינעם נישט צולאזן צום רעבן, געוואלט רעדן צום רעבן, האסטו נישט געקענט פון דעם זאך? מיר האט דערציילט א אלטער איד א רב וואוינט דא אין בארא פארק ער איז רב שיק דעם ברסלב'ער רעבינ'ס טאטע ער איז געוועזן איך מיין ער האט נאך געלעבט דעמאלטס האט ער מיר דערציילט ער איז אריינגעקומען צום רעבין מיט פערציג יאר צוריק און ער האט געפרעגט רבי ס'איז דא א דעליקאטעסי וואס דאס הייסט געמאלענע לעבער זאגט ער אויף יעדע חתונה איז דא מייפאשטעטאם האט עס געהייסן איז דא וויפיל דו ווילסט וואס איז דא הונדערט פופציג מענטשן צוויי הונדערט מענטשן יעדער קריגט אזא דעליקאטעסי. האט ער געפרעגט דעם רעבן, רעבע ווי איז דאס מעגליך, א בהמה איז דאך גרויס, איך ווייס, פיר, פינף, זעקס הונדערט פונט, ווי איז דאס מעגליך, די לעבער איז קוים א פונט, ווי קען מען צושטעלן פאר יעדן? בקיצור, און דער רבי האט אריין גערופן זריל'ן, און דער רבי פרעגט אים, זריל קום אריין, ער פרעגט עפעס דער רב, און דער רב גראדע איז געווען זייער בידידות מיטן רעבן, דעם רעבנ'ס מוסדות אין ארץ ישראל האט ער געווען דער וואס האט עס אויפגעשטעלט, ער איז געווען דער ראש ישיבה אין סאטמארע ישיבה, ער האט אלעס געטוהן. ער האט געהייסן רב שיק. ער האט געהייסן טאקאיער רב. פרעגט דער רבי זריל און זריל'ע זאגט עפעס. גייט דער גראבער חזר און דער רבי האט מיטגעהערט. רב שיק עפענט זיך דאך א לעבער פאבריק מוז ער אונזערס טריפה מאכן. דער רבי איז אזוי ברוגז געווען האט אים נישט געזעגנט ער האט אים ארויסגעווארפן. רב שיק האט מיר פארציילט. און ער זאגט מיר א יאר שפעטער האט ער נאך אראפגעזאגט, איך בין געווען ביים רעבן זאגט ער, דער רב שיק דו ווייסט וואס ער האט געוואלט טוהן, ער וויל זיך מאכן א לעבער פאבריק, האט ער געוואלט קודם זאגן אז אלעס איז נבילה טריפה, דאס איז געווען כי ציד בפיו, אז מען האט געקענט יצחק'ן געווינען כי ציד בפיו האט מען געקענט דעם רעבן אויך כי ציד בפיו, און דאס האט זיך דא געטוהן, איז ווען אהרן האט מען געגעבן די הנהגה האט אים דער אייבישטער עס געגעבן אז ער זאל אפווישן דעם שאנדע פון די גאנצע נבילות וטריפות, איז לא די. אז ער האט עס נישט אפגעווישט האט ער נאך מוסיף חטא על פשע געווען, ער איז היינט דער אפיציעלער רב המכשיר פאר מיעל מארט, מען קען נישט זאגן היינט גארנישט ווען נישט הרג'ט מען דיך, ער האט געדארפט מאכן א קלאוזד אינדעסטרי איך פארקויף נאר פאר מיינע מענטשן די איבריגע, עה הירש איז זיך בארעכטיגט צו מאכן אן אייגענע שחיטה, נאר עס האט מיט מיר גארנישט. בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט ווען ס'איז געווען די קאנטראווערשעל פון די מאסקאווע דאקס פרעג איך ר' געצל בערקאוויטש כ'בין געזעסן אויפן טעלעפאן מיט נאך א רב פרעג איך וואס האט מען געשחט'ן זאגט ער איך ווייס דען בין איך דען אין בית השחיטה פרעגט ר' נח גפן צו ר' משה גפן כ'דענק נישט וועם ער האט געזאגט איינער פון די צוויי עס איז לצים אונז האמיר נישט קיין פייערמענס טשענס אין העווען אז אונז זאלמיר האבן א כשר שטיקל פלייש. די גרויסע חברה טרייפענען אין צאן, און נאכדעם גייט קומען מיסלס, אטאמישע באמבעס, נו וועט מען פרעגן, למה למה עשה השם ככה, צו וואס האט עס דער אייבישטער אומגעברענגט, גפרית ומלח שריפה כל ארצה, העדה החרדית פארקויפט טרייפות, וואס נישט נחום ראזענבערג זאגט, נחום ראזענבערג איז דאך א ליגנער. רב לאנדא האט געזאגט מען דארף זיך כשר'ן די כלים און ער איז אוועק געגאנגען ער האט נישט געוואלט דארטן שעכטן און דאס זעלבע האמער אונז געהאט ביי אהרן די ערשטע מאל האמער דאס געהאט און איך דערמאן זיך אז ווען ס'איז געווען דער ירושלים רב איז געווארן רב איז צוויי עניני השגחה וואס ער האט ארויסגעוויזן ווי שטארק ער איז די ערשטע איז געווען ער האט געפרעגט ווער האט די פלאמבעס האט מען געזאגט נאר דארט אין אפיס האט ער ארויסגענומען פופציג פלאמבעס און ער האט געזאגט קוק איך האב אויכעט אין טאש וויאזוי איז עס צוגעקומען צו מיר האט ער יעדער שוחט האט פלאמבעס. ווען מ'האט אפגעשטעלט דעמאלטס די נבילה פלייש וואס איז געקומען פון עזה איז געווען א ראול אזוי גרויס ווי א א רעדל פון א באס וואס מ'דרייט דעם באס. אזא גרויסע ראול האט דער אראבער געהאט. ער האט געזאגט פלאמבעס איז דיין פראבלעם וויפיל דו ווילסט. און די צווייטע גוטע זאך וואס ער האט געוויזן ווי ווייט ער איז א משגיח איז ער האט אריינגעלייגט דעם טערמאמעטער און ער האט געוויזן אז דאס וואסער איז צו קאלט. האט געשריגן, וויאזוי זאלצט מען אזוי פלייש? איז אויף צוויי טאג האט מען עס געטוישט, און נאכדעם האט מען אים אריינגערופן צווישן פיר אויגן געזאגט, רב לעבן, בדבר הזה לא תאריכו ימים, וואטש וואס דו טוסט. און שוין, היינט איז ער זייער עבד לעבדים, ביז ער וועט שטארבן און מ'וועט נעמען אן אנדערן, דאס איז וואס דא גייט פאר, אונז האמיר נישט קיין כשר פלייש, אונז האמיר גארנישט, אונז האמיר נישט קיין רבנים וואס זיי פסק'ענען מראות וואס זיי קענען, אונז האמיר די גיטין זענען גט מעושה'ס. יעדע פרוי וואס האט היינט חתונה די צווייטע מאל איז א שאלה צו זי איז נישט קיין אשת איש, מען דארף וויסן וויאזוי זי האט זיך געקריגט און אויסגעלאזט מיט איר מאן, צו זי האט איהם געסטראשעט צו נישט, ווען א פרוי סטראשעט דיך זאגן אז דו האסט געטאטשט די קינדער עטס מיינטס אז דאס הייסט נישט קיין גט מעושה? א הונדערט פערסענט! ס'איז נאר נישט געקומען מיט אזא לעקטער, ס'איז ממש א דזשאוק די גאנצע זאך, און די זעלבע איז אונזער איצעלע פום. פאר צוויי צו פאר דריי יאר צוריק האט מען געטראפן אין די פאטעיטע טשיפס פרעצעלס. זאגט ער, מען קען נישט אנדערש, ס'איז גרויסע פאבריקן. האסטו געדארפט ארויסשרייבן. שרייבט ארויף, ס'איז געמאכט אין א פעקטערי וואס מען מאכט ניסן, ווייל ניסן הייסט היינט זייער א שעדליכע זאך פאר מענטשן וואס האבן אלערדזשיס. שרייב ארויס, ס'איז אין גרויסע פעקטעריס, און איך נעם נישט קיין אחריות אז ס'איז טאקע כשר לפסח. קען זיין דו'סט עסן טרייף, ס'איז א גאנץ יאר. און נישט די עק וועלט ווייל ס'ווערט בטל בשישים, ס'האט אנדערע היתרים, אוודאי מ'ווארט נישט צו לכתחילה, אבער אום פסח איז אפילו א משהו חמץ איז מן התורה. אזוי האלט מען, מיט דעם האלט מען. אנשטאטס מ'זאל אריינלייגן דעם קאפ וויאזוי מ'פארבעסערט כלל ישראל, אהרן פארט דארטן זאגן שמע ישראל מיט די אגודה, און אינמיטן זאגט ער הצילני נא מיד אחי מיד עשו, איך דארף אויך אבאכט געבן, ער האט אויך א ברודער עשו, איך האב דיר צו זאגן נייעס אהרן זלמן לייב זאגט דאך דעם זעלבן פסוק. סאו יעצט ווייס איך שוין נישט ווער איז דער אחי און ווער איז דער עשו. וואט א שעים וואס איז געווארן פון דעם גאנצן קלאב, דאס איז געווען א קלאב וואס דער רבי האט געבלוטיגט פאר דעם נאך די מלחמה, דער ס'איז נישט געווען דער די גאנצע הייליגקייט פון שטאט סאטמאר די ארטאדאקסיע איז געווען געשטארבן, דער רבי האט צוזאמגענומען דא אפאר חברה. קאָטשעטעס מיט לאָפּעטעס, מענטשן ס'האָט זיי געפֿעלט אבֿרים מיט אַלעם, זײ האָבן פֿאַרלױרן װײַבער מיט קינדער און ער האָט זיי אָנגעװאַרעמט, ס'איז דאָ אַ ליד, צענקט נישט, קינדערלעך טײַערע, מיר מיר צוריקשטעלן כּלל-ישׂראל. האָט מען עס צוריקגעשטעלט, און יעצט, אַז ס'איז שױן צוריקגעשטעלט, גײט מען עס נאָכאַמאָל אונטערברענגען, מיט פֿאַלשע גיטין, מיט פֿאַלשע הכשרים, מיט אַלעם. און באלד וועט קומען נאכאמאל א היטלער און וועט עס אויסהארגענען. דער עולם זאגט אין אמעריקע קען עס נישט געשען, לאמיך ענק עפעס זאגן.
עס איז גרויסע מיליאנערן וואס זיי קויפן אין די גאנצע וועלט ריעל עסטעיט, איין די קריג גייט ארויסקומען אז א פארענער קען נישט אונען ריעל עסטעיט זענען אלע מיליאנערן אפגעווישט. אלע! עטס ווייסט נישט, אין מאנהעטן גייט ריעל עסטעיט אזוי הויך מ'האט נישט געקענט צוקומען האט מען ארויסגעגעבן א געזעץ אז ווער ס'איז דארטן שוין פון דעם און דעם יאר קען מען אים נישט העכערן די רענט נאר זיבן פראצענט דעמאלטס האט געטראסקעט ריעל עסטעיט אין מאנהעטן מ'האט עס אוועקגעגעבן אומזינסט ממש אומזינסט. ס'וועט קומען עווענטשעלי אויף דעם אויכעט מ'עט מאכן זיי די חברה האבן וועגן וויאזוי צוצונעמען יעדנס געלט, מען טוט און מען קויפט, צו קענען געבן ארויס א געזעץ מען טאר נישט האבן מער ווי פינף אפארטמענטס צו צען אפארטמענטס, וואס וועט עטס דעמאלטס טון? אה מען וועט זיך שלאגן, הע הע הע, כ'האב געזען, פוטין האט דיסיידעד איך גיי צוריק נעמען קרים, קרים איז אויף יענעם עק אוקריינע, און אז ער כאפט קרים האט ער דאך דעם ים און ער האט די שיפן, און ממילא האט ער דאס גאנצע לאנד. ווילן זיי אריינלויפן אין רוסלאנד און ס'איז געווען וואוטס און יעדן האט מען געסטראשעט אז מען מוז וואוטן און מען האט געוואוט אז דער רוס קומט צוריק, יעצט וואס זאגט אמעריקע? וואו! גיי ארויס ווייל איך וועל! איך וועל! איך וועל! דעטס איט! מולטי מיליאנערן אין קיעוו דארט איז דא הייזער וואס קאסטן צוויי מיליאן דאלער האט געקאסט א פרייוועט א קאאפ א פרייוועט הויז האט געקאסט פיר פינעף מיליאן דאלער ס'איז געווען די רומו של עולם וואס איז אבער געשען? זיי האבן נישט קיין נעטשורעל ריסארסעס, זיי מוזן אנקומען צום רוס פאר יעדן טראפ געזאלין, און ער העכערט עס יעדעס יאר, און ווי קעלטער ס'איז נעמט ער מער געלט, און זענען אין א דעפיציט פון פֿינף און דרײַסיק ביליאן דאלער, און ווער קען זיי אויסהעלפן? אמעריקע האט צוגעזאגט ער געט איין ביליאן, און וואס איז ווען איינער איז שולדיג פֿינף און דרײַסיק און ער איז שולדיג פֿיר און דרײַסיק, איז שוין א חילוק? די וועלט קען היינט נישט אויסלייזן אזאלעכע לעכער, סאו עט די ענד אוו די דעי גייט עס צוריק גיין צום רוס, ביים רוס דארף מען גארנישט, קיינער האט נישט קיין ריעל עסטעיט, קיינער האט גארנישט, אלעס געהער פאר די רעגירונג, ווער ס'מאכט נישט קיין פרנסה העט מען אים הרג'נען, היטלער האט געהאט אזא קיו פארטי פייוו פראגרעם, די קיו פארטי פייוו האט באשטאנען. יעדער מענטש וואס ער איז קראנק מ'איז געגאנגען אין די שפיטעלער, מען קען שוין נישט זעהן קיין האפענונג פון אים, אלטע מענטשן, קראנקע, מען האט זיי אלע אויסגעהארגעט. יעצט אין סקווער האט מען ממשיך געווען דעם קיו פארטי פייוו פראגרעם, ווען ס'ווערט געבוירן א מאנגאלי מוז מען אים אויפגעבן. שפעטער האט מען זיך געכאפט מען מאכט דאך אסאך געלט, די גאווערמענט געבט פאר דעם אסאך געלט, האט מען געמאכט א נייע קיו פארטי פייוו פראגרעם, טאמער ברענגסטו אריין א קינד פון אינדרויסן, דעמאלטס מעג עס זיין ווייל דו מאכסט דאך געלט, אבער דיינס א קינד מוזטו אוועקגעבן. בקיצור סנחריב האט אויכעט אויסגעמישט די גאנצע וועלט. סאו בקיצור ביי דעם האלט מען יעצט. רבותי. אונז זעמער אויף גרויסע צרות, אונז כאפט מען נאך נישט די צרות, ס'איז דא זאלכע מענטשן אזא ירמי' הנביא לויפט ארום און ער זאגט רבותי טוטס תשובה, און אמאל האט מען אים געהארגעט, ס'דא זאלכע מענטשן וואס האבן אזא נשמה וואס זיי פילן וואטס גאוינג אן, און זענען היסטאריענס. צו זעהן אז אין פוילן האט זיך עס אויך אנגעהויבן צוביסלעך, און אין גאנץ יוראפ האט זיך עס אנגעהויבן צוביסלעך, און מען האט אונז ארויסגעשיקט, איך וויל אייך עפעס פרעגן, ווי זענען די אלע מולטי מיליאנערן וואס זענען געווען אין גאנץ יוראפ? ייִדן האָבן געאונט דאָרטן, האָב און גוטס, אַלע שפּיטעלער, געווען ייִדישע שפּיטעלער. מע האָט געאונט די גאַנצע, די שענסטע שטעט. מע האָט געאונט היידעלבערג, מע האָט געאונט האַמבורג. אַלע גרויסע שטעט האָבן ייִדן געאונט. וואָס איז געשען דערמיט? וווּ זענען? קום, לאָמיר, קום זען וווּ די פֿאַרמעגן איז און לאָמיר זען וווּ די ייִדן זענען און וווּ זענען די דידס, רבותי!
יו קען מארק מיי ווארד, אין נאו טיים וועט מען פון ארץ ישראל אויכעט אזוי פליען, און נאכדעם וועט מען פון אמעריקע אויך אזוי פליען, פארוואס? ווייל עס איז נישט דא דער רב וואס עס שטעלט זיך אויף מיט קוראזש און זאגן רבותי, אונז זינדיגן מיר צו דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער וועט עס אונז נישט מוחל זיין. מען האט געגעבן ביי די סעודה פון אחשורוש טרייפות לויט געוויסע מדרשים, די למ- די למעשה איז אז מען האט זיך פארראכטן און דעמאלטס האט אונז דער אייבערשטער מוחל געווען, און אז אונז האלט מען זיך נישט ביים פאררעכטן, קען דער אייבערשטער נישט מוחל זיין? ס'איז דא א איד ווי לעזער בערלאנד איז געלאפן אויף זימבאבווע איז אים יעדער נאכגעלאפן, איי ער איז א נואף? ס'איז דא אלעגעישאנס ער איז א נואף פון צען פופצען פרויען? מ'האט עס שוין שטיל געמאכט, זאג נישט מ'האט שוין יעדן אפגעצאלט, די זעלבע האט דאך געטוהן האלפערן. אז האלפערן קען עקזיסטירן און זיין א רב אויבן אן אין א בית מדרש, דאס איז אזא שטויס פאר די תורה און אזא מרידה אין כבוד שמים, אז עטס האט נישט קיין השגה. מענטשן זענען גאנץ משוגע, עפעס אן ערעפלאן איז אראפגעפאלן, ניין עפעס איז פארלוירן געווארן. העי, דאס איז אונזער פראבלעם? דעם ערעפלאן וועט מען אדער טרעפן אדער נישט, ווען נישט וועט מען יעדן באצאלן קאמפענסעישן. אונז האמיר אן אנדערע פראבלעם, די הייליגע תורה וואס משה רבינו האט באקומען פונעם אייבערשטן דירעקט אויפן בארג סיני, וואס איז געווען דאס ווארט פונעם אייבערשטן, די גאנצע תורה איז אריינגעפאלן אין אושן אריין. ווער ווייסט צו מען קען עס נאך צוריקבאקומען? אז די רבנים זענען קעגן די תורה, וויאזוי וועמיר עס אונז צוריק באקומען. וועסט דיך אומקוקן, רוב רבנים, רוב מנהיגי הקהילות זענען היינט נואפים מיט א שלעכטע היסטערי, סאו האו ווער אר ווי גאנא געט טו די ענד אוו די דעי? ס'איז געקומען, דער שטארק האט געווינען נאכן טויט אַכצן טויזנט דאלער, עטס געדענקט איך האב ענק פארציילט ער האט געטראגן זאלי קאהן דעם זעלבן טאג אַכצן טויזנט דאלער? דאס האט אים דער אייבישטער יעצט צוריק געווארפן אין פנים. פאר זאלי קאהן האט מען באצאלט אבער פאר אלע אנדערע איז מען געבליבן שולדיג. וואט א שעים וואס דא גייט פאר. דא א מעשה, ס'איז געווען א גרויסע צדיק ר' יונתן אייבשיץ. א גרויסע צדיק געווען. געווען א אינגערמאן האט חתונה געהאט ער האט געוואוינט אין עפעס א דארף די שווער האט אים געגעבן א מיליאן קראונען נדן און ער האט געלערנט מיט חברותא. געהאט א חבר וואס האט מיט אים געלערנט. ויהי היום, זיין חבר אריינקומען אין בית מדרש זייער דערשראקן, ער זאגט אים אז ער איז דורך געגאנגען סוף שטאט דארט איז געהאנגען א יויזל מיט א צלם, איז ער געגאנגען און ער האט עס אראפגעבראכן וואס האט אים געשטערט יעדן טאג דורך צו גיין און דאס זעהן, מען האט אים געכאפט און מען האט אים פאראורטיילט צום טויט. בקיצור, און ר' יונתן אייבשיץ האט געזאגט איך וועל גייען פארהאנדלען, ער האט פארהאנדלט א מיליאן קרוינען לאזט מען אים ארויס, שוין ער האט עס באצאלט, איז ער דאך געבליבן אן א פרנסה. און ער איז ארומגעגאנגען אן א קאפ, ער האט נישט געוואוסט וואס טוט מען יעצט, דא האט ער באקומען א מיליאן קראונען נדן, דאס דארף ער קענען לערנען, יעצט האט ער קען ער נישט לערנען. שוין, ער האט געפאסט און געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל אים געבן הרחבת הדעת. שיינעם טאג קומט א גוי צו לויפן, און ער זאגט פאר די צוויי אידן וואס זיצן אין שול, אזוי ווי עטס זענט זייער סטודיעס, עטס זענטס ערליכע מענטשן, עטס לערנטס מיט אלעם, טראסט איך אייך, איך האב מיך פארזינדיגט דא פארן קעניג, און. איך האָב געלט, איך האָב אַ מיליאָן קראָנען, און גיט אים די מיליאָן קראָנען און זאָגט אַזױ, איך לױף אַװעק, אױב איך װעל צוריקקומען, װעט עטס עס מיר צוריקגעבן, איך טראָסט אײַך, װײל איך זע עטס זענטס ערלעך. טאָמער, חס ושלום, איך װעל נישט צוריקקומען, דעמאָלט איז עס ענקערס אַ מתּנה. שױן. דער סוף איז געװען, אַז ער איז אַנטלאָפֿן, מ'איז אים נאָכגעלאָפֿן, מ'האָט אים געשאָסן, בקיצור, מ'האָט אים געהרגעט, ער איז אַרײַנגעפֿאַלן אין װאַסער. איז דאך דאס געלט יעצט געבליבן ביי רבי יונתן אייבשיץ. איז געגאנגען רבי יונתן אייבשיץ און זאגט פארן חבר, דו זאלסט וויסן דאס איז א פראסק פון הימל, איך בין געגאנגען און איך האב דיך אויסגעלייזט פאר א מיליאן קרוינען, און דער אייבערשטער כאפט אן דאס געלט און ער ווארפט עס מיר צוריק אין פנים, איך דארף נישט דיין מצוה. א מורא'דיגע זאך. צדיקים האבן געקוקט אויף יעדע זאך אנדערש. אז מען זיצט אין סוכה און ס'רעגנט, זאגט די גמרא ס'איז אזוי ווי דער אייבערשטער ווארפט דיר צוריק אין פנים די מצוה. האט ער אנגעהויבן צו פאסטן וואכן און חדשים דער אייבערשטער זאל אים אויסזאגן פארוואס ער האט אים צוריק געווארפן די מצוה. איינמאל האט ער געהאט א כרוז פון הימל, צו א מלאך האט אים געזאגט ער האט גע'חלומ'ט, ווייל יעדע מצוה מוז מען טון בשם כל ישראל און דו האסט אליינס געכאפט די מצוה, איז געווארן א קיטרוג אין הימל, דו האסט נישט מיטגענומען צו אזא גרויסע מצוה גאנץ כלל ישראל, פון די שטאט האסטו עס געקענט צאמשטעלן. האט מען דיר עס צוריק געווארפן. מען גייט זאליקאן באצאלן און ס'דא מענטשן וואס זיי בלוטיגן אויס מיט שכר שכיר מיט אלעם, דער אייבערשטער האט עס אים צוריק געשיקט, נא, פון עולם הבא, טעיק איט. א שאנדע וואס דא גייט פאר און קיינער אין איש שם על לב. שוין, דעיס איז צוגעלייגט אן עמורדזשענסי צום שיעור און נאכדעם קומט א שיעור, און די וואך איז אויך דא אן אנדערע שיעור אויף אן אנדער קעסטל, אויף קעסטל צוויי איז עס דאכט זיך מיר, און דארטן זאג איך פונקטליך וואס דאס איז פרשת פרה. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת שמיני פרשת פרה, כ'האב געוואלט קודם כל ווינטשן יעדן איינעם אז דער הייליגער טאג פורים זאל האבן געברענגט פאר יעדן השפעות, שמחה, נחת דקדושה מיט אלעם וואס מען דארף. כ'האב אויך געוואלט רעדן אביסל אונז געפינען מיר דא אין די מגילה א מורא'דיגן פסוק, שטייט דא אין קפיטל ב' אז ס'איז געווען דארטן א גאנצע סעט אפ א פעקטערי,

די פלייש, די סקין זאל זיין ווייעך, ס'איז געווען א גאנצע מעסטער פאבריקאציע וויאזוי מען שטעלט צו א כלה פאר דעם קעניג אחשורוש. מ'האט זיך זעקס חדשים האט מען זיי געגעבן שמן המור, און זעקס חדשים בשמים, און אלע אנדערע תמרוקי הנשים. נאכדעם האט יעדעס מיידל זיך געוואלט שטעלן פארן קעניג, האט יעדעס מיידל געבעטן עפעס א זאך פון דעם הגא סריס המלך, איינער האט געבעטן געב מיר דעם מין מוזיק איך זאל גיין, געב מיר א פויק, געב מיר א פייוו מוזיק בענד, יעדער האט געבעטן, יעדער האט געוואלט אויסזען שיין, יעצט אסתר המלכה, די גמרא זאגט ירקרוקת היתה וועגן דעם נעמען מיר אונז אן אתרוג, א אתרוג הייסט אסתר, אסתר המלכה איז געווען פעיל, זי איז געווען גרין, זי איז נישט געווען שיין. און זי האט געהאט נאך א חסרון, זי איז שוין געווען אן אלטע פרוי, זי איז שוין געווען פֿינף און זיבעציק יאר אלט. דער חשבון איז נישט אויף יעצט צו מאכן, איך האב עס שוין אמאל געזאגט אין א פריעריגע דרשה מיט איין פאר יאר פריער. זי איז געווען פֿינף און זיבעציק יאר אלט. יעצט געווענליך זענען געקומען נאר מיידלעך זיך שטעלן פאר קעניג, יא איך בין א מיידל. תשע זאגט ער האט ליב געהאט אסתר מכל הנשים הבעילות פון די בעילות, פארוואס? ווייל זיי זענען אויך געקומען און זיי האבן געוואלט ווערן דעם קעניג'ס כלה. עניוועי, שטייט דא אין פסוק אזוי, ובהגיע תור אסתר בת אביחיל מרדכי אשר לקח לו לבת, ער האט חתונה געהאט מיט איר, לבוא אל המלך, זי האט געדארפט קומען צום קעניג, לא ביקשה דבר, זי האט גארנישט געבעטן, איך דארף נישט די אלע תמרוקי נשים, איך דארף נישט מיך, איך דארף מיר נישט מאכן די איי לעשעס, איך דארף מיר גארנישט, נישט די איי בראוס, גארנישט, איך דארף נישט נישט א בענד זאל מיך טראגן צו צום קעניג, די אלע זאכן איז מיר נישט וויכטיג, בקיצור. שטייט אין פסוק ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, נישט נאר ביים קעניג, יעדער מענטש וואס האט זי אנגעקוקט האט זי באקומען חן אין זיינע אויגן. ס'ווערט אפילו געברענגט אז ותהי אסתר חן בעיני כל רואיה זאגט רב צדוק הכהן א מגילת אסתר הקורא מגילה למפרע לא יצא, ווען איינער ליינט די מגילה למפרע דאס מיינט ס'איז עפעס אן אלטע מעשה, ס'איז געווען א מעשה, דאס הייסט למפרע לא יצא, ס'איז יעצט די מעשה, ס'געשעהט יעצט, איז ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה די מגילת אסתר האט א ספעציעלן חן ביי יעדער ווער ס'ליינט עס, ווייל יעדער טרעפט זיך דארטן זיין פלאץ, יעדער טרעפט זיך זיין צרה, און יעדער טרעפט זיך וויאזוי דער אייבערשטער העלפט אים ארויסצוקריכן דערפון, דאס הייסט ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה עניוועי, מ'האט זי גענומען צום קעניג אחשורוש, און. חודש טבת, און ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי. דאס איז א מורא'דיגע זאך, יעדע אידישע טאכטער, פרויען זענען דאך מחויב צו הערן מגילה און זענען זיך מוסר נפש צו גיין הערן מגילה, ס'איז א מורא'דיגע זאך. מען דארף זיך עפעס אפלערנען פון די מעשה. חן איז נישט שמן המור ותמרוקי הנשים די אלע זאכן איז נישט קיין חן. חן האט צו טון מיט א אידישע נשמה וואס איז ריין און דאס האט דער מלך אחשורוש געזען ער האט געזען אין איר אזא הייליגע נשמה אזא ריינע. ס'ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אז פרעה האט געזען א חלום פון זיבן קיען פעטע מיט מאגערע און נאכדעם האט ער געזען פון זאנגען. און דער זוהר הקדוש איז מסביר אז די זיבן די קיען מיט די זאנגען דאס איז די זיבן ספירות עליונות וואס איז דא אין הימל אין עולם האצילות די חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות וויאזוי די השפעה קומט אראפ. וועגן דעם ווען ס'איז געקומען די הונגעריגע האבן איינגעשלינגען די זאטע האט ער געזעהן אז דאס האט צו טוהן עפעס מיט עסן וועגן דעם ווען יוסף האט אים געזאגט ס'וועט זיין א הונגער יאר נאכדעם קומט זיין זאטע יאר נאכדעם הונגער יאר האט ער עס געגלייבט. פרעגט דער זוהר הקדוש ווי קען זיין אז א טמא'נער מענטש ווי פרעה זאל זעהן אזאלעכע הויעכע זאכן? דאס האבן נביאים געזעהן, דאס האבן ר' שמעון בן יוחאי האט עס געזעהן, דער אר"י הקדוש האט עס געזעהן, קוקטס אין אלע ספרים פון אר"י הקדוש וועטס דאס טרעפן, ווי קען זיין אז א טמא'נער פרעה האט געזעהן די זאכן? דער תירוץ איז מורא'דיג פשוט, ס'איז זייער זייער פשוט. תירוץ איז, זאגט דער זוהר הקדוש ווייל ער איז געווען מלכות, מלכותא דארעא און מלכותא דרקיעא, האט ער געזעהן די גאנצע השתלשלות עולמות. די זעלבע אחשורוש. אחשורוש האט געזעהן אין די אסתר המלכה א ניצוץ קדוש, און דער סוף איז געווען ער האט טאקע חתונה געהאט מיט איר, און ער האט געהאט א זוהן מיט איר, וואס ער האט געהייסן דריווש. ער איז געווען וואס האט געגעבן אן ערלויבעניש מען זאל צוריק גיין בויען דעם בית המקדש. ווייל דאס איז געווען, ער איז געווען א, די מאמע איז אים געווען אסתר המלכה. דאס על פי הויעכע קבלה דא אז דער אר"י הקדוש זאגט ווי קען זיין אז אזא טמא'נער גוף ווי אחשורוש האט געהאט א זכיה צו וואוינען מיט אסתר המלכה, בפרט נאך אז זי איז דאך געווען אן אשת איש, שטייט אשר לקח לו לבת, לו לבית, זי איז געווען פארהייראט צו מרדכי הצדיק, איז ברענגט ער דארטן אז אסתר המלכה האט אים געשיקט א שד, זי, אסתר המלכה האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט אים ווייל ס'שטייט א און ס'שטייט און רשי ברענגט עס און אינעם מדרש אז זי איז געגאנגען מחייקו של אחשוורוש לחייקו של מרדכי וויאזוי קען זי וויאזוי האט זי געקענט טוהן אזא זאך איז ברענגט דער אר"י הקדוש אז זי האט גענומען א שד און זי האט אים באשוואוירן אז יעדעס מאל ווען דער קעניג האט איהר גערופן האט זי אים אריינגעשיקט דארט. און ער האט געוואוינט מיט א שד, און דריווש איז געווען גאר א זון פון דעם שד. דער אר"י הקדוש ברענגט א גאנצע אריכות וועגן דעם, אבער ס'איז נישט אויף יעצט אריינצוגיין. אבער בכל אופן, על פי נגלה איז זי נתעבר געווארן פון אחשורוש און זי האט געהאט פון אים א קינד. למעשה, דעם ניצוץ האט ער געזען. איז, איך וויל אז מ'זאל זיך עפעס ארויסלערנען פון דעם, די אידישע טעכטער, דו מיינסט אז ווען דו גייסט אנגעטון, קלעסי, מיט טייט קליידער, מיט די מאדע זעסטו אויס שיין? ניין. כ'וויל דיר זאגן, דו קענסט נישט קאמפיט מיט די אלע פארטאריקעס, און דו קענסט נישט קאמפיט מיט די אלע ווייסע גויטעס, און זיי טוען זיך האלב נאקעט אויס, דו גייסט דאך נישט אויס געטון האלב נאקעט, סאו האו קען יו קאמפיט וויט דעם? דו האסט נאר א טייט דרעס, זיי גייען דאך אינגאנצן אויסגעשניטן. סאו לערן דיך אויס, דו קענסט נישט קאמפיטן מיט איינער וואס ער גייט נישט צניעות'דיג, דו קענסט יא קאמפיטן מיט איינער וואס ער גייט יא מיט, ווייל דאס איז דאס איידלקייט און די שיינקייט פון א אידישע טאכטער, צניעות, צוגעדעקט, אלעס זאל זיין באהאלטן, צוגעדעקט, במילא וועסטו זיין נושאת חן, יעצט אז די גייסט דיך אפפארבן האב איך שוין גערעדט אסאך מאל קודם די ביסט דאך נישט דער זעלבער מענטש שטעל דיר פאר פורים יעדער איינער איז אפגעפארבט יא נו איז עס דען דער מענטש א יונגעל קען זיך אנטון פאר א מיידעל א מיידעל פאר א יונגעל סאו בעסיקלי ווען די ווילסט געווינען חן ביי דיין מאן בעסיקלי איז די אלע קאמפעניס וואס זיי מאכן די קאלאון און קאסמעטיקס און די שמעקעדיגע קאלאונען און די איי לעשעס מיט די אייבראוס די אלע קאמפעניס רייצן אן דיין מאן און דיין מאן נישט די ווייל די ביסט נישט די די ווילסט דיך אויסלערנען איין זאך אז דו'סט גיין בצניעות און דו'סט דיך נישט שמירן דעמאלטס וועט זיין ויאהב המלך את אסתר איבעראל וואו עס שטייט אין די מגילה המלך איז דער אייבישטער ס'איז נאר באהאלטן. ער וועט דיך ליב האבן ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי, דער אייבערשטער גייט ארויף לייגן זיין קרוין און זאגן זעסט, דאס איז א אידישע טאכטער, און דאס איז וואס עטס מוזט פארשטיין, די צניעות און שיינקייט איז נישט דאס וואס דו מיינסט איז שיין. אברהם אבינו האט געהאט אן אלטע פרוי וואס איז געווען אלט ניינציג יאר איז ער געגאנגען האבן מיט איר א קינד. ווייל שרה'ס שיינקייט איז נישט געווען ווייל זי איז געווען יונג און זי האט זיך אנגעטון פערפיום און קאסמעטיקס, שרה'ס שיינקייט איז געווען איר צניעות, אזוי זאגט דער מדרש, דאס צניעות איז אסאך א שענערע שיינקייט, איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס, ווייל ווען דו ביסט אלט צוואנציג און דרייסיג דעמאלטס רעדסטו דיר איין, האסט דיך אפגעפארבט זעסטו אויס שיין, ווען דו ווערסט אלט פערציג וואס העסטו טון דעמאלטס, העסט דיך גיין פארבן ווי א יונג מיידל, סאו אבוויעסלי העסטו פארלירן דיין שיינקייט. למעשה אבער, טאמער עסטו דיך פירן צניעות'דיג, עסטו ביי די פערציג און ביי די פופציג זיין פונקט אזוי צניעות'דיג און שיין אזוי ווי דו ביסט געווען ביי די צוואנציג. און דאס איז א געוואלדיגע מוסר השכל וואס מ'מוז זיך אפלערנען פון קריאת המגילה. אז דו ווילסט דער אייבערשטער זאל לייגן אויף דיר דעם כתר מלכות, דו ווילסט פועל'ן, ס'איז א טאג וואס מ'קען אלעס פועל'ן. לערן דיך אויס. קאלאון. און קאזמעטיקס און די געפארבטע זאכן איז קודם איז עס א שאלה פון לא תנאף לא תהנה אף, צו די רייצט אן פרעמדע מענטשן, און לא תנאף מיינט לא תהנה אף זאלסט נישט מאכן זנות מיט דיין נאז, דאס הייסט די רייצט אן א פרעמדע מענטש עס זאל שמעקן, און נאכדעם איז א שאלה פון חציצות ביי טבילה. מען זאגט גיב קרעדיט ווער קרעדיט איז דיו, פאר צוויי צו פאר דריי יאר צוריק איז געקומען א מאדערענע פרוי, זי האט זיך שוין געמאכט די האר, און ס'קאסט אסאך געלט, די פארבן זיך אביסל, מען פארבט זיך אביסל צו, און זי האט זיך עס געמאכט, און זי איז געגאנגען אין קרית יואל אין די מקווה, ווייל זי הערט מיין האטליין, און זי האט געהערט אז מען טאר נישט גיין אין די אלע זומער מקווה'ס זענען אלע בחזקת פסול, און מען זאל פארן ביז קרית יואל, איז זי געקומען אויף קרית יואל, און זי האט זיך שוין געהאט געמאכט דעם העיר דרעסינג מיט אלעם. קיצור, די מקווה אידענע האט איר געזאגט איך קען דיך נישט אזוי אראפ לאזען, ס'איז געפארבט די האר, דאס דארף מען אראפ נעמען, די נעגל איז געפארבט, יו העוו טו קלין עווריטינג אףף, בקיצור האט זי געזאגט זי קען נישט, זי האט יעצט באצאלט פאר דעם דרײַ הונדערט דאלער, געגאנגען די מקווה אידענע, זי האט אפגעקאלט רבי אהרן, דעם רב, פרעגט אים וואס טוט מען דא, פרעגט ער די מקווה אידענע, זאג מיר, ס'איז דא אין שופלעדל דרײַ הונדערט דאלער דארט ביי דיר? זאגט זי יא, געלט איז אייביג דא. און איך הייס דיר זאלסט נעמען דרײַ הונדערט דאלער, זאלסט איר געבן אין די טאש, און זאלסט איר זאגן אז זי מוז אראפנעמען די אלע געפארבעריי, און נאכדעם זאל זי גיין זיך נאכאמאל מאכן די האר מיט אלעם, איי זי טענה'ט ס'האט איר געקאסט דרײַ הונדערט דאלער, האט, האט ר' אהרן געזאגט, געב איר דרײַ הונדערט דאלער, איך געב עס איר. און אזוי איז טאקע געווען, די פרוי איז ארויס, נישט נאר זי איז ארויס אז זי האט זיך מער שוין נישט, זי האט זיך אונטערגענומען זי גייט זיך מער קיינמאל נישט מאכן די האר פאר טבילה, ווייל אין די מקווה זעט אויס וואו זי גייט קוקט מען נישט, נאר זי האט זיך אונטערגענומען זי גייט זיך בכלל מער נישט פארבן, ווייל זי האט נישט געוואוסט עס איז א שאלה אין חציצה. סאו די אלע זאכן דארף מען וויסן ביפאר יו דו איט, זאלסט נאר אלץ געדענקען דו ביסט א אידישע טאכטער, דו קענסט נישט, א גוי קען אלעס, ער קען אויפשטיין שפעט, ער קען, ער דארף נישט זאגן מודה אני, ער דארף נישט ליינען קרישמע, ער האט נישט קיין זמן קרישמע, קיין זמן תפילה, ער קען טוהן וואס ער וויל, ער קען פעניען א גאנצע נאכט ווייל אינדערפרי דארף ער נישט אויפשטיין למשל אז ס'איז מוצאי שבת און זונטאג ארבעט ער נישט. א איד האט א פראבלעם, ער קען נישט טוהן וואס ער וויל. ער מוז זיך לייגן ביינאכט שלאפן ווייל ער מוז אויפשטיין אינדערפרי צום זמן קרישמע און צום זמן תפילה, אפילו ווען ער האט נישט קיין דזשאב, אפילו ווען ס'איז א חאגע צו ס'איז א זונטאג ווען ער ארבעט נישט, און ער מוז זיצן און לערנען א חלק פונעם טאג, כאטשיג ווען ס'איז אן ארבעטס טאג לערנט ער נישט נאר א האלבע שעה ביינאכט צו וויפיל, אבער א טאג וואס ער האט אף מוז ער עפעס טון, נישט אומזינסט האט אים דער אייבערשטער געגעבן דעם טאג אף. סא עניוועי, דאס מוז מען אנהייבן יעצט זיך ארויסצולערנען פון די מגילה. אונז זעמיר אידן, אונז האמיר אונזערע לימיטעישאנס, אונז דארפמיר קאמפלייען מיט דעם, און דאס וועט זיין אונזער גליק און אונזער ישועה. איך וויל זאגן פארן עולם, איך האב א גרויס הנאה, איך האב באקומען טעלעפאן קאלס, איך טאר נישט זאגן פון וועם, ווייל אז כ'וועל זאגן פון וועם וועט מען יענעם נאכלויפן, דו רעדסט מיט נחום ראזענבערג? עניוועי, ס'איז געווען זייער סעיף דעם יום טוב, דער פורים. סיכום, ס'איז געווען אַל, אַלץ פלעגט זיין גרויסע נומבערס מיט שיכורים, מיט דעם, מיט יענעם. דער עולם הייבט זיך אָן צו וואַטשן. די באָסעס איז אויך שוין נישט געווען אַזוי פיל. צוויי באָסעס האָב איך געזען וואָס זענען, איך בין דירעקט געגאַנגען ווען זיי האָבן זיך אָפּגעשטעלט, כ'האָב געוואָלט זען ווער עס קומט אַראָפּ, ס'איז געווען אַ משגיח אויפן באָס, אַ געהעריגער, איינער פון די ישיבה, כ'מיין, איז אָדער אַ מלמד אָדער אַ מגיד שיעור. מען דארף נאר מעורר זיין דעם עולם, דער עולם וויל גוט, קיינער וויל נישט אז זיין זון זאל אהיים קומען גערעיפט אדער זיין טאכטער זאל אהיים קומען גערעיפט, ברוך השם, נאר דאס האט קיין שום רב זיך נישט געטרויעט צו רעדן, ווייל מען וואלט אים נאכגעשריגן דו חזיר, דו מנוול, צו ברוך מרדכי'ס קינדער וואלטן אריינגעשיקט געלט אים אראפצוברענגען, עה, אונז האמיר געלעבט ארגער ווי ביי פרעה. שטייט אין מדרש, פרעה האט זיך געבאדן מיט הונדערט פֿופֿציק קינדער אינדערפרי און הונדערט פֿופֿציק קינדער ביינאכט, ער האט זיך געבאדן אין אידיש בלוט, אזוי ווערט געברענגט איינע פון די מדרשים, אז ער האט געהארגעט יעדן טאג הונדערט און פֿופֿציק קינדער אינדערפרי און הונדערט און פֿופֿציק קינדער ביינאכט, כ'האב געטראכט אזוי לענינינו, ס'איז די אלע זאכן אין די מדרשים איז אין מקרא יוצא מידי פשוטו, אז ער האט ממש גענומען בלוט ווייל ער איז געווען קרעציג, און ער האט זיי געהארגעט, און וועגן דעם שטייט אז וימת מלך מצרים איז איין שיטה איז אין מדרש אז נישט ער איז געשטארבן נאר ער איז קרעציג געווארן און ער האט גענומען ויאנחו בני ישראל מן העבודה ווייל ער האט געהארגעט יעדן טאג אזויפיל און אזויפיל קינדער שוין. כ'האב געטראכט לענינינו איז דאך א מורא'דיגע זאך, אמת בפשטות האט ער געהארגעט קינדער ווייל ער האט זיך געדארפט באדן אין זייער בלוט, נאר כ'האב אנגעהויבן צו טראכטן, ס'איז דא א ענין פון קרעץ וואס ווערט געברענגט אין די גמרא, ס'הייסט בעילת ראתן, דאס איז אזא שרץ אין מח האט ער, די קאפ שטייט אים נישט גראד, דאס איז אזאלעכע אונזערע חזירים, אזאלעכע ברוך מרדכי'ס, אזאלעכע נחמיה וועבערמאן'ס, אזאלעכע יחיאל בראנער'ס, און אזאלעכע דאסקאלאוויטש'ס, די אלע מענטשן. דער קאפ שטייט זיי נישט גראד. די וואך גייט זיין נאך צוויי קעיסעס, ס'איז דא דער מאסקאוויטש, און נאכדעם גייט זיין נאך עפעס א קעיס, און נאכדעם קומט דעם פֿינף און צוואַנציקסטן קומט ברוך מרדכי'ס קעיס. זיי האבן בעילת ראתן, זאגט די גמרא, רש"י זאגט טייטש שיש לו שרץ במח, דאס הייסט ער האט א שרץ מח, וואס עס איז אים אריינגעקראכן א שרץ אין מח, ניין, דא ליגט א מורא'דיגע טיעפקייט, דער מענטש דער קאפ איז אים איין שטיק שרץ, דער גאנצער מח איז אים אפגעשערעצט, און ער קען זיך נישט קאנטראלירן. ער איז א טאטע פון קינדער פון אייניקלעך, ער האט א וואוילע פרוי וואס איז א שיינע, זי איז ריין צו אים, און ער מוז נאך גיין כאפן דארטן אפאר זכרים אין די מקווה און מכשיל זיין אפאר מענטשן, דאס איז א שרץ במח, ער איז א בעילת ראתן, רחמנא ליצלן. יעצט דאס איז איינע פון די קרעץ פון די צרעת מצרים איז געקומען פרעה וימת מלך מצרים ער איז קרעציג געווארן האט אריינגעכאפט א שרץ אין מח און ווייסט וואס ער האט געטון ער האט זיך געבאדן אין אידיש בלוט ער האט משחית געווען מיט משכב זכור און מיט אלע אנדערע מיני עריות האט ער מכשיל געווען הונדערט פֿופֿציק קינדער אינדערפרי און הונדערט פֿופֿציק קינדער ביינאכט. און דאס איז פונקט ווי ער האט זיי ווען געהארגעט אויף טויט. יעצט אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ער האט זיי טאקע געהארגעט נאר איך לייג צו נאך טיפער והדרשה תדרש, ר' חיים הקדוש זאגט אז מען מעג זאגן א דרשה ווען ס'איז נישט קעגן די הלכה מעג מען זאגן אפילו א זאך וואס שטייט אנדערש ווי אין די גמרא און דאס שטייט נישט אנדערש אין די גמרא שטייט ער האט געהארגעט איך לייג נאר צו אז ער האט זיי אויכעט ער האט זיי דארט גוט מטמא געווען, ס'איז געווען ערות הארץ, האט ער נעבעך דרײַ הונדערט קינדער יעדן טאג מטמא געווען, שטעל דיר פאר וואסערע א חורבן דאס איז, איט סאונדס ממש רוצחיש אויפן העכסטן דעגרי, וואר? איט סאונדס ממש ווילד, אבער כ'האב ענק צו זאגן אז ס'האט, ווייל ס'איז געטון ביי אונז אין שטאט אויכעט, און ווער ס'האט עס געטון איז גארנישט קיין פרעה, גאר א איד א שומר תורה ומצוות וואס געלייגט אלעס און תפילין וכדומה, סאו. דאונט געט סאו עקסיידעט א פאר האבן עס געטוהן. ס'איז געשעהן געווארן יעדע אידישע קאמיוניטי ליידער. ס'איז דא יעצט אויכעט נאך צוויי מעשות, איך האלט היינט איינער וואס טוט דאס דארף מען אים אינגאנצן נישט שיקן אין דזשעיל, מען שיקט אים אין א משוגעים הויז פאר לייף. ס'איז דא א מענטש וואס ער וואוינט אין אשדוד, איז ער געפארן מיט א אוטובוס מיט א חיילת, א חיילת דאס איז א סאלדזשער, בקיצור האט ער איר אנגעהויבן צו פאטשקען אינמיטן באס און מ'האט עם אויפגעפיקט, ער איז זעכציג יאר אלט, אן אלטער חזר, און יעצט באקוקט מען צו ער האט שוין עפעס א היסטערי פון א שלעכטע רעקארד, געווענטליך האבן זיי אלע א שלעכטן רעקארד. און ווען נישט וועט מען אים איינזעצן פאר דעם אליינס. גענומען אן אכצען יעריג מיידל און זי געטאטשט, איך פארשטיי בכלל נישט, דו ווייסט דאך אז מ'טאר נישט גיין אין צבא, אויף דעם שלאג מען זיך דאך יעצט, די גאנצע וועלט איז דאך ארויס אין א שטורעם מיט א מלחמה, און אויכעט אז די מיידלעך טארן אויך נישט גיין, נו ווי מעגסטו זי אנטאטשן? פונקט איז דא ביי אונז איינער וואס ער איז מורא'דיג קעגן אסם ווייל אסם געט פֿינף פראצענט פון זייערע רווחים פאר די מדינה. און מ'האט אים געטראפן טאנצן דא אין קווינס מיט א איזרעילישע נקבה מיט א זונה. איז איינער צוגעגאנגען צו אים און האט אים געזאגט איך פארשטיי נישט, זי עסט דאך אסם, זי איז דאך געבוירן פון אסם, פארשטייסט אזוי? אין מיליטער טאר מען נישט גיין, א חייל טאר מען נישט זיין, א חיילת אוודאי נישט, און וויאזוי גייסטו אנטאטשן אזא מיידל? עניוועי, מ'האט אים אויפגעפיקט. נאכדעם איז דא נאך איינער אין תל אביב. איז דא א נײַן און פֿופֿציק יעריגער חזיר וואס ער האט געטשעפעט, סעקשועלי אביוזט, יונגלעך און מיידלעך. וויאזוי האט ער עס געטון? ער איז געוען גוט מיט די עלטערן פון די קינדער, און ער פלעגט אסאך גיין צו זיי אין שטוב, און ער פלעגט זיי רופן צו אים אין שטוב, איין מייד עלף און די אנדערע איז זיבן, בקיצור, און ער איז עפעס א קרוב משפחה, צו ער קען די עלטערן ס'איז דאך נישט וויכטיג. למעשה האט ער זיך געקויפט א בייסיקל, האט ער איר געקויפט א ביליארד טעיבל, דאס הייסט א פול טעיבל, געקויפט שיינע קליידער, נאר וואס איז געשעהן דא איז האט ער איר אויך געקויפט אן אייפאון, ווייסט דאך יעדעס קינד חלש'ט דאך נאך אן אייפאון, בקיצור ער האט איר אנגעזאגט פאר די עלף יעריג קינד אז זאלסט וויסן איך קויף דיר אן אייפאון אבער ווען איך רוף דיך זאלסטו מיר תיכף ענטפערן, און טאמער עסטו מיר נישט ענטפערן וועל איך דיר צוריק נעמען די אייפאון. בקיצור, קינדער ווייסן נישט, און וועגן דעם רעד איך דערפון אזוי באריכות, ווייל ס'איז א חלק פון לימוד. מ'דארף אנהייבן אויסצולערנען די קינדער אז קיינער געט דיר נישט א פרעזענט פאר גארנישט. כדי דו זאלסט קריגן א פרעזענט איז דא א פרייז, און ביי יעדן איינעם איז אנדערש די פרייז, איינעם איז עס א טייערע פרייז און איינעם איז עס א ביליגערע פרייז. דא איז געווען די פרייז אז ווען ער רופט מוז מען צוריקקאלן. און נאכדעם האט ער אלץ אויסגעפרעגט וואו ביסטו יעצט? און ער האט אויסגעפרעגט וואס טוסטו? און אזוי ווייטער. נאכדעם פלעגט ער איר אהיים רופן צו אים אין שטוב, און ער האט געטון כל דבר אסור. סא ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל וויסן אז די חברה. די באלאנגן מער אין א משוגעים הויז ווי אין א דזשעיל, זיי ווייסן וואס ס'גייט פאר, זיי ליינען אין אלע צייטונגען, זיי הערן האטליינס, ס'איז א וועלטס מואוומענט, יעצט גייסטו טאטשן קינדער? דער איז משוגע צום טויט, קענסט אים געבן א ביל אוו לעידינג אז ער איז קראנק. יעצט איך מיין עס נישט צו מאכן ווייניגער, איך קען באשטיין ער זאל גיין אין תפיסה, איי דאנט קעיר, נאר למעשה. מען דארף וויסן, מען דארף האלטן אין איין מסביר זיין פאר די קינדער, איף עניבאדי גיווס יו א פרעזענט, אפילו ס'איז טאטי'ס בעסטע פרענד, זאלסטו וואטשן ווי פאר פייער, ענד טאלק אפן צו די טשילדרען, לאך דיך שוין אויס פון די רבנים, זיי זענען דרעט ליגערס, זיי האבן שוין געוואוסט וואס זיי האבן געקענט, זיי האבן אומגעברענגט א דור, אפאר דורות, פופציג יאר שוין, איינער קומט אהיים, מאמי ער האט מיר עפעס געקויפט, ער האט מיר געגעבן, די פירסט טינג וואס די דארפסט טון. די ערשטע זאך, פאר די הייבסט נאך אן, דארפסט וויסען פארוואס. ס'איז א גמרא מסכת ביצה, הנושן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. פארוואס? ווייל די מאמע דארף וויסען, וואס האסטו איינגעקלאפט מיט מיין זוהן? וואס עפעס לויפסטו ארום מיט מיין זוהן? צו מיט מיין טאכטער? סאו די יאר איז געווען ברוך השם אסאך א סעיפערע פורים, ווייל די אווערנעס איז דא. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, איך באקום לעצטנס זייער אסאך קאלס, איך ווייס נישט פארוואס איך באקום עס, רבנים זאגן מען דארף זיך אראפזעצן, זאג איך אראפזעצן? יא, תשעה באב זעצט מען זיך אראפ, און זיי ווילן אהער און זיי ווילן מיר מסביר זיין אז ס'איז זייער א גוטע זאך און דו האסט גוט געטון, אבער מען דארף אזוי גיין און אזוי גיין, זאג איך דעם רב, מעגסט אליין גיין, גיי דיין וועג, יו גאו יור וועי, איל גאו מיי וועי. דארפסטו מיך אריינשלעפן מיט דיינע? איך וויל פרעגן, פאפא ישיבה אינוועסט אמאל געלט אין סאטמאר אדער אין קלויזענבורג? ניין. יעדער גייט זיך זיין וועג. יעצט איך ווייס נישט וואס איז לעצטענס געווארן אזוי משוגעדיג, צי קען זיין ווייל שניצלער'ס קעיס דארף קומען און זיי ווילן רעדן, זיי קענען נאך אבער נישט רעדן ווייל די מינוט זיי רעדן וועל איך טון די זעלבע וואס דער בורי דייטש האט געטון מיט אברהמי רובין.

אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי קענען נישט צוקוקן ווי יענעמ'ס בלוט גיסט זיך אין די גאסן און קיינער טוט גארנישט. נאר איך האב שוין געזאגט אין א פריעריגן האטליין איך גיי עס נישט איבערגעבן פאר די גאווערמענט ווייל איך ווייס נישט צו מען שיקט זיי צו ביי אונז אין ווילימסבורג צו אין די אידישע קאמיוניטי איז דא ווי מען זאגט אייגענע נישט געשיקטע חברה. ס'איז דא וואס מען שיקט למשל משה פרידמאן אבות המוסרים. דער שייגעץ האט געשיקט די בילאוויטש ברידער זיי זאלן מיר זאגן אז מ'וועט מיך שיסן. ס'איז דא וואס מ'צאלט פאר דעם גרויס געלט. יעדער וויל דאך זיין משה'ס לעקער, ווייל משה איז דאך געווען דעמאלטס דער גרויסער אכזר און דער רשע וואס האט נישט מורא געהאט פאר די תורה. ער האט געקענט איינזעצן זעקס און צוואַנציק בחורים פלאס שולזאן פלאס נאך מענטשן. ער האט נישט געקערט, און במילא האט ער געטון וואס ער האט געוואלט. איך הער יעצט, איך האב געליינט אין איינע פון די בלאגס, אז וויינשטיין האט אויך איינגעזעצט צוויי שותפים, איינער דער לעזשער פון לונדון, און דער אנדערער בערגער, יעצט דער ר' געצל'ס אן אייניקל, יעצט איך נעם זיך צו א האלב דיסקלעימער, זאל איך גייען דארפן נישט האבן צו טון מיט מיליאנערן זאל מיר נאכלויפן, אבער אזוי שטייט אין די בלאגס, זיי האבן עפעס געשיקט א גרויסע סכום געלט, און בווייל און עפעס ער האט עס אינוועסטעט אין אנדערע זאכן און ער האט געזאגט עפעס דארט איז נישט געלונגען, בקיצור זיי האבן געגאנגען צו די עף בי איי צו זיי האבן גענומען א לויער וואטעווער די סטארי איז, עטס ווייסט דאך אליינס ווען מען האנדעלט נאך פֿינף צענט איז שוין די תורה חלילה האט שוין נישט קיין ווערד, מען הייבט אן מאכן חשבון אזוי, קודם כל קען איך נישט גיין צו דין תורה ווייל דער רב איז א גנב און דער איז א ליגנער און דער גייט זיצן זעכצן שעה און טשארדזשען ווען מען ברויך נישט האבן מער ווי איין שעה. און נאכדעם וועט ער דאווענען מנחה אויף מיין חשבון, וועט אויסהערן נחום ראזנבערג'ס האטליין אויף מיין חשבון, אזוי טוען זיי, זיי הערן לעצטנס אויס, איינער זאגט מיר געהאט א דין תורה וואס מ'האט אים געטשארדזשט, איז אריינגעגאנגען קוקן וואס די רבנים טוען, הערט ער מיין אויף א רמקול אויף א ספיקער גייט מיין האטליין, זיי זיצן הערן אויס צוויי שעה מיין האטליין און זיי טשארדזשען די בעלי דינים פיר פינעף הונדערט דאלער א שעה, און נאכדעם ווען ס'האט זיך געענדיגט די דין תורה, די דין תורה האט מען זיך געהאנדלט אויף פופצן טויזנט דאלער און ס'האט געקאסט צוואנציג. און נאכדעם ועל כולם וכל החיים, מ'האט שוין געגעבן א פסק דין, יעצט גיי מאך זיכער אז מ'אימפלעמענט די פסק דין. דער בעל דין זאגט איך לאך פון דיר, משטה אני בך, איך לאך פון דיר מיטן גאנצן בית דין, איז דא עפעס אן אטאריטעט וואס זאל עס קענען דורכפירן? א נעכטיגן טאג! יעצט עם כל זה מוז מען גיין צו א דין תורה, נאר איך טענה וועגן דעם גיי פארגלייך דיך מיט דריי מענטשן, נאמן עלי שלושה רועי בקר, גוטע ביזנעס לייט, א לויער מיט. צוויי טיכטיגע ביזנעס לייט און מען נעמט א ארביטרעישן וואס יענער וועט זאגן דאס וועט מען טון. ס'איז א שאדע פאר די דין תורה. איך טענה די זעלבע איינער זלמן לייב דארף נאך היינט גיין צו דין תורה ס'וועט זיי קיינמאל נישט אפגעווישט ווערן די שייגעץ שטיק וואס זיי האבן געטון. אבער על כל פנים, צוריק צו קומען צו אונזער זאך, איז הער איך זאגן אז די צוויי גרויסע עשירים, די לעזשער פון לונדון און די בערגער, זיי האבן אים איינגעזעצט. געמאכט א חשבון, רעדט פון פערציג מיליאן דאלער, איז דאך ממש היתר הרצועה. און עס קען זיין ס'איז נישט אמת, אבער עס קען זיין יא אמת, אבער ס'איז נישט וויכטיג. וואס איך וויל אבער ארויסברענגען איז, אזוי ווי איך ווייס נישט צו ביי אונז איז דא אסאך חברה וואס זיי טוען דאס על דעת עצמם, און נאכדעם האבן זיי פארלאנגען פון יענעם געלט, צו זיי טוען עס סתם אזוי ווייל זיי האבן נישט וואס צו טון מיט'ן גוטן טאג, צו זיי ווילן ווערן גרויס, פעימעס פיפל. מילא קען איך נישט גיין דערציילן אז יעדער רב וויל איך זאל מיך אראפזעצן, מען שיקט שליחים, מען וויל, מען וויל, די אלע זאכן. גיי איך נישט יענעם באגראבן ווען איך ווייס נישט זיכער, און איך גיי מיך נישט אראפזעצן מיט א רב, ווייל טאמער דארף איך מיך אראפזעצן מוז איך מיטנעמען א לויער, און דאס קאסט אויך געלט, און דער איז נאו ריזען פאר איט. און פארוואס דארף איך מיטנעמען א לויער, ווייל באלד האבן זיי זאגן יא ער איז געקומען ער האט געוואלט נעמען געלט, און זיי האבן א ווידיאו ווי ער האט אראפגעלאזט א טויזענט דאלער, און זיי האבן א בראון בעג וואו דארט איז דא אביסל גארביטש, וועט מען זאגן דארט איז געלעגן קעש. יעצט קענט זיך דער עולם, דער עולם האט געמאכט א מוראדיגן טעות, דאס איז דא א ווארט ביי די גוים דער איז אנער עמאנג טיווס, ווען מען מאכט א דיעל צו מיט די גאווערמענט, צו מען מאכט א דיעל צווישן מענטשן, די מאפיא צווישן זיך, די גנבים צווישן זיך, ווען מען מאכט א דיעל האלט מען עס טו די בעטער אר די ווארס, פארוואס? אה, ווייל טאמער נישט איז נישט דא מער קיין אנער, קענסטו יענעם נישט גלייבן, און דאס איז איינע פון די זאכן. וואס דער גרויסער חזר מוסר ר' משה פרידמאן האט אויסגעלערנט, ער האט געמאכט דיעלס מיט שולץ, ער האט געמאכט דיעלס מיט דעם, ער האט מיט יעדן געמאכט דיעלס, נאכדעם האט ער יעדן געלאזט ווי א האט פאטעיטא, ער האט געשיקט מענטשן צו מיר מאך א דיעל, ער האט זיך דאך מורא'דיג געשעמט, דא הייסט ער די מאוסט פאוערפול מען, באשריבן אין אלע צייטונגען, ער איז מורא'דיג פאוערפול, קומט א נחום ראזנבערג א ראצער און ער פייפט אים אן. ער האט עס נישט געקענט אויספיגערן, און איך האב אפגעשפארט אויף אפאר חדשים, האט ער דאך געמיינט אז ער האט שוין, ווי מען זאגט, געטון און יעדער האט אים באדאנקט, די צייטונגען און אפילו דער בלאט האט אריינגעשריבן יא מ'האט אראפגערוימט א חזר פון די שטאט, דער גרעסטער, ער איז די גאנצע די פראבלעם. פונקט אזוי ווי נחמיה האט געטענה'ט אז דאס מיידל מיט וועם ער האט געוואוינט אזוינס פיר יארן, זי איז גאר די זונה פון די שטאט און מען דארף איר אונטערברענגען ווייל זי גייט אויס מיט א בחור. נחמיה דו האסט זי פון די צוועלף געלערנט, וואס האסטו געוואלט ביי די זעכצן זאל זי נישט זוכן א בחור? עניוועי. די זעלבע דא אויך, מ'האט געכאפט דעם גרעסטן מנוול פון שטאט נחום ראזנבערג און מ'האט אים אראפגעטרעט. און אלל אוו א סאדען האב איך צוריק געעפענט און אילאוויטש קומט ווידער און ער זאגט מיר זיי וויסן משה קען שיסן זאג איך כ'האב נישט קיין מורא איך בין דא להרוג ולהרג כ'האב נישט קיין מורא איך גיי אהן אין די מלחמה מ'וועט נישט טאטשן קינדער און איך האב געזאגט דעמאלטס אילאוויטש'ן וואטש וואס די טוסט ווייל אלעס איז רעקארדעד ביי מיר און די קענסט נישט וויסן וויאזוי ס'וועט זיך דרייען עניוועי סאו וועגן דעם וויל איך נישט גיין און ארויסלאזן א שם אז יענער שיקט אונטער פאר מיר מענטשן, ווייל איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, איך בין נישט זיכער, איך בין נישט קאנווינסד און איך גיי נישט באגראבן א מענטש פאר גארנישט. נאר יעדער הייבט אן, אה מען דארף זיך אראפזעצן, מען דארף זיך אראפזעצן, מען דארף דיך ארויסנעמען פון חרם, מען דארף זיך, הער אויס. בורי הענדלער האט געזאגט זייער א גוט ווארט פארן סיגעטער, דעמאלטס האט אנגעהויבן ער האט אנגעהויבן מען זאל די רעבעצין שלאגן מען זאל דעם שלאגן יענעם שלאגן, בקיצור ר' משה פיינשטיין שוין לאנג נישט געלעבט איז איינער געקומען זאגן פארן סיגעטער אז די בחורים זאגן ס'דא תשובות ביי ר' משה פיינשטיין אז מען מעג שלאגן די רעבעצן, האט בורי געשריגן צום סיגעטער די ווייסט וואס די טוסט די רייצט אן דעם עולם און וועסט זיי נישט קענען אפשטעלן זיי גייען דיך אויך שלאגן זיי זענען דא צו שלאגן זיי ווילן נאר דערהערן דעם יא נאכדעם גייען זיי שוין גיין אלל די וועי און אזוי איז געווען. דער ברך משה איז געשטארבן קיין טרער אין קיינעמס אויגן נישט געווען, ער איז ארויס געגאנגען ווי א קבורת חמור איז ער ארויס פון די שטאט, דער איינציגער וואס האט אים באדויערט איז געווען דער קלמן וואסער, זיין הייליגן גוף ברענגט מען יעצט אויף בעדפארד עוועניו. יא, כי קדוש עמליו, ס'איז אומווערדיג זיין גוף, עניוועי איך וויל נישט יעצט אריינגיין, איז למעשה. זאגן די רבנים, מען וועט דיך ארויסנעמען פון חרם, זאג איך און די הער דיך אויס. אריינלייגן האסטו געקענט, ארויסנעמען קענסטו נישט, דו קענסט גארנישט טון, דו ביסט פיניש, נאר וואס, זאלסט וואטשן מען זאל די אלע רבנים נישט אריינלייגן אין חרם, ווייל די חברה, די חברה וואס זענען נעבעך געליטענע גייען נאך נוקם זיין זיך מיט יעדן רב, וואטש און צו, ווייל אלע פון די רבנים זענען אפיציעלע חזירים. און מענדעלע מיינט אז ער גייט זיין רב אויבן אן ווייל דער טאטע לאט אים איבער די ירושה, ער ווייסט נישט אז ער גייט אריינוואקן אלע פצעים וואס ער האט נעבעך אנגעארבעט, און זע זאליק האט געמיינט ער קען טוהן וואס ער וויל, ער קען אונטערשרייבן, ער קען ארויפשרייבן, אראפשרייבן, היינט לויפט מען אים נאך, מען מאכט פראטעסט, ער וועט נאך אין זיין בית מדרש וועט מען אים נאך ארויספירן, ווייל קלאר גייט אים נישט לאזן, קלאר האט גרעסערע און שטערקערע פון אים ארויסגעפירט, עניוועי. איז דאס דארף מען וויסן איצט האבן מיר אזוי פארלוירן די איין רמון כתיב יעצט האבן מיר אונז פארלוירן יעצט האט מען אלעס פארלוירן. סאו איך זעץ מיך מיט זיי נישט אראפ איך האב נישט מיט זיי גארנישט זיי דארפן זיך אויסלערנען. יו גענ העוו טו סטארט פעיאינג ע פרייז פאר עווריטינג יו דיד ראנג. און נאכדעם איז דאך אזוי וואס ווילן זיי זיך אראפזעצן זיי ווילן מיר אפערן געלט אדער ווילן מיר אפערן ארויסצונעמען פון חרם וואס דאס איז דאך פונקט אזוי ווי שווה כסף שווה כסף כסף איז דאך ככסף מען טאר דאס נישט טון. ליגעל און מען טאר יענץ נישט טון. מען טאר נישט נעמען קיין פעיווערעטיזעם און מען טאר נישט נעמען קיין קיקבעקס. און איך האלט נישט ביי נעמען קיין געלט ווייל איך בין אין די אונטער די אינפלוענס אז דא מוז ווערן א קלין קאמיוניטי און ס'גייט אם ירצה השם ווערן וועל איך זיין דער וואס כ'וועל נעמען געלט? נאו וועי! איז יעצט דא וויל איך דעליווערן א שטארקע מעסעדזש, ס'איז געקומען א פורים און מ'האט זיך געפרייט, מ'האט געשיקערט, מ'איז געווען היי, מ'איז געווען לאו, מ'איז געווען סיידוועיס, מ'איז געפארן, מ'איז געקומען, וואו! ס'איז געווען גוט, מ'איז געגאנגען וויזיטן פעמילי, מ'האט געזינגען, מ'איז געגאנגען צו אהרן'ס תורה ווען ער האט געשיקערט, מ'איז געגאנגען צו זאליקא'ס תורה ווען זיי האבן געשיקערט, פי! עטס מיינטס טאקע דאס מיינט דער פורים? דאס וויל דער אייבערשטער? אויף דעם האלט ער אונז אין גלות, א גאנץ יאר ליידן מיר יסורים פון דעם ווייל זאליק עט זאגן אפאר ווערטער און אהרן עט זאגן אפאר ווערטער. רבותי, אונז זעמיר אין גלות ווייל שאול המלך האט נישט אויסגעהרגעט עמלק. עמלק איז טמא פון קאפ ביז פיס. עמלק איז אן אשר קרך. עמלק זאגט רשי, סיי אין פרשת בשלח און סיי אין פרשת כי תצא. עמלק האט אונז מכשיל געווען בעוון משכב זכר. עמלק איז געווען דער ראש אבי אבות הטומאה מכשיל זיין די אידן מיט די גרעסטע מיני טומאות וואס איז דא, און ממילא שאול המלך האט נישט אויסגארגעט אגג מיט די עמלקים מוז מען עס אונז טון, יעצט אונז קען מען נישט נעמען א מעסער און גיין הרג'ען עמלקים, קודם כל סנחריב האט אויסגעמישט די גאנצע וועלט און מ'ווייסט נישט ווער ס'איז פון עמלק און חוץ פון דעם אונז זעמיר שוין נישט אין אויטאריטעט דאס צו טון, איז בלייבט דאך אונז אז מ'זאל אונזער עמלק פון אונזער הארץ אויסרייסן און הרג'ענען. איז אז דער בעל דבר רעדט דיך צו, יו איך וויל גיין יעצט זינדיגן, איך וויל גיין אין א מקווה, איך וויל כאפן א קינד, איך וויל, איך וויל, איך וויל, א הסתכלות אסור, איך וויל קוקן אויף א שיינע פרוי, רייס אויס דעם עמלק פון דיר. און דאס איז וואס מען דארף טון, סאו וואס וויל מען דא יעצט טון? וויל מען דא אז אונז זאל מען ליידן א גאנץ יאר און מען זאל טאנצען תמחה זכר עמלק און ווען ס'עט קומען צו זכר עמלק עט מען גארנישט טון, אז איינער האט געטאטשט דיין קינד זאלסטו גיין צו די פאליס זאלסט נישט קיין מורא האבן. אז איינער האט מאלעסטעט דיינס א קינד זאלסטו ארויסקומען עפענטליך, דא איז געווען א חורבן אין די שטאט, ס'דא דא דער ווי ווי סרולי רובינשטיין רופט אים דער קארלינער דער ער מיינט יודי וואלף ער איז געווען משמרת הצניעות אין בארא פארק ווען מ'איז געקומען. רבי שלמה אהרן קעלנער אז ער טשעפעט קינדער און מען דארף עפעס טוהן זאגט ער שוין פֿערציק אדער דרײַסיק יאר ער געדענקט נישט וויפיל ער האט געזאגט דרײַסיק אדער פֿערציק יאר איז ער מטמא יעדע גאס אין בארא פארק און מען קען נישט מיט אים אויף ארט און מען ווייסט נישט וואס צו טוהן. און נאכדעם ווען סרולי רובינשטיין איז אים געקומען זאגן אז ער האט אים מטמא געווען האט ער אים געאפערט הונדערט טויזענט דאלער איר הערט וואס דא טוט זיך? און ווען מען האט אים געפרעגט. וויאזוי קענסטו אים אפערן הונדערט טויזענט דאלער, דו ווייסט ער איז מטמא יעדע גאס אין בארא פארק, האט ער געזאגט כ'האב קיינמאל נישט געהאט א קאמפלעינט אויף ברוך מרדכי, בשעת אפאר טעג פריער האט ער געזאגט דרייסיג אדער פערציג יאר איז ער מטמא קינד, און האט עס געזאגט פאר גאר אן ערנסטן און א חשובן רב. א יענער רב האט אים געפרעגט וואס זאגסטו צו ברוך מרדכי, זאגט ער דרייסיג פערציג יאר איז ער מטמא אלע גאס. דאס איז אזעלכע ליגנערס. דאס איז עמלק. און ווי לאנג אונז וועל'מיר נישט אויסרייסן עמלקן קענט איר נאך זיצן אין גלות אסאך יארן חלילה און איר קענט זינגען און איר קענט טאנצן און שיכור'ן און ארומפארן מיט די גרויסע ווענס און גיין פאר צדקה און טון וואס עטס ווילט. עטס קענט זינגען שושנת יעקב. וואס עטס ווילטס, ס'איז גארנישט ווערט, ס'איז א אויסגעבלאזן איי. נעם דאך בלאזן היינט שופר מאך לשמוע קול שופר און ס'איז א ברכה לבטלה, די שאלה צו אפילו איז ער עובר אויף בל תוסיף דאס זעלבע איז דער גאנצער פורים, ס'איז ליידער ליידער איבריג, עטס טוטס גארנישט אויף מיט דעם, איטס א וועיסט אוו טיים. עטס מוזטס אנהייבן צו קומען פאראויס, עטס מוזטס אנהייבן צו לערנען ענקערע קינדער, עטס מוזטס אנהייבן פון א יונג עידזש, פון צוויי יאר מוזט עטס אנהייבן צו לערנען די קינדער די פרייוועט פארטס אוו די באדי, און קיינער טאר זיי נישט טאטשן, אפילו נישט דיין טאטע און דיין זיידע, און אפילו נישט די רעבע, און אפילו נישט א דאקטער, נאר עט פרעזענס אוו די עלטערן, ביי קיינעם טאר מען זיך נישט אויפדעקן. דאס איז די אמת'ע תמחה זכר עמלק, סאו אויב דו האסט פארפאסט דעם פורים דעם אמת'ן תמחה זכר עמלק, קענסט עס א גאנץ יאר מקיים זיין, נאר סוף יאר ווען ס'וועט קומען נאכאמאל פורים, דעמאלטס עסטו קענען מאכן א באלאנס שיעט און זאגן אה, דאס יאר האב איך מקיים געווען תמחה זכר עמלק, ע רב שלמה אהרן יו שוד בי ווערי העפי אוו יורסעלף דעם פורים, דו דארפסט נישט שיקערן, דו דארפסט גארנישט טוהן, דו האסט מוחה געווען, דו האסט אויסגעריסן דעם עמלק'ן, דאס וואס שאול המלך האט נאך איבערגעלאזט דאס האסטו אויסגעריסן. יעצט ווען יעדער וואלט דיר געווען צוגעהאלפן וואלט געווען אלעס אין ארדענונג. איז דאך דא שקצים וואס זיי טאנצן פארקערט. סאו דאס איז וואס מען דארף וויסן. דאס איז דער אמת'ער תמחה זכר עמלק. ווען נישט, ע ס'איז גארנישט. יו דידנט דו עניטינג. האסט געטרינקען אביסל וויין, האסט געמאכט א ברכה און א נאכברכה. און אפשר ביסטו געווען שיכור, האסט פארגעסן פון וועגן דעם. דעטס אלל. ס'איז דא א סיסטעם וואס דער אייבישטער וויל פון דעם תמחה זכר עמלק, און די זעלבע איז געווען די גאנצע צייט מיט די לגיונות. מאיר לעבאוויטש גייט זאגן נחום ראזענבערג איז א טיעם מיט מיסטער קעלנער און ער לייגט ארויף אויפן האטליין און ווער ס'וויל נישט לאזט לויפט ער שיקט רב שלמה אהרן ער זאל גנב'נען געלט. כ'האב געוואלט וויסן דו לעבאוויטש דו עוכר ישראל דו נואף דו האסט דאך אליינס מזנה געווען מיט די. תלמידי פון מונקאטש ברענג מיר איין מענטש אהער וואס ער וועט זאגן ער האט מיר געגעבן א פעני, כהאב נישט אנגענומען עדווערטייזמענטס ווייל כהאב געטענה'ט איך וויל נישט נעמען געלט פון די פאבליק, קודם כל ווייל אז מ'וועט זעהן מען געט געלט וועט מען נישט זאגן ער האט באקומען טויזענט דאללער אין א בראון בעג, און צווייטענס ווייל אז איך פארשעם א איד אויפן האטליין און איך מאך עס פאר אייגענע פרנסה בין איך עתיד ליתן את הדין, אזוי טוה איך עס אן א נגיעה, איך האב גארנישט מיט יענעם, ס'באדערט מיך נאר אז די קאמיוניטי גייט אונטער און קיינער פיקסט עס נישט. האט ער האט ער אויף מיר ארויסגעלאזט א ער האט געזאגט פארן די עי, הע זיי לאכן שוין פון אים היינט, און כ'הער אז די לעצטע פאר וואכן זאגט ער עס שוין נישט, ער זעהט שוין זיין בראך, ער האט געמיינט ער טשעפערט מיט נחום ראזענבערג, דו האסט געטשעפערט מיט נחום ראזענבערג? אמת. נחום ראזענבערג האט אבער דעמאלטס געטראגן יוניפארעם, א פאליס יוניפארעם, איך בין דעמאלטס געגאנגען אין מלחמה פאר די הייליגע תורה און פאר די אידישע קינדער וואס מ'איז מטמא, טאג און נאכט האט מען זיי מטמא געווען, קוק וואס טוט זיך שוין נאך דעם אלעם. יעצט אריין געקומען נאך איינס פון ארץ ישראל, א דרײַ און זיבעציק יעריגער איד האט מטמא געווען בחורים, שטעל דיר פאר, און דער אמת איז ער איז גערעכט, ווייל ס'שטייט אז אין די גמרא אז מין במינו איז ווערט נישט בטל בשישים, ער איז שוין דרײַ און זיבעציק און ער לויפט נאך נאך א מין. א סעקס פריק הייסט א מין? און אויך צו א זכר צו א זכר? רבונו של עולם וואס דא גייט פאר? דער אמת איז ס'שטייט אפילו באלף לא בטל ביי געוויסע זאכן. בקיצור ס'איז אן אומגליק וואס דא גייט פאר. און אז דו ווילסט האבן א חלק אין דעם תמחה זכר עמלק מוזטו ארויסקומען וואס איז עמלק און וואס גיי איך דא מוחה זיין? נישט זאלסט באהאלטן, נישט זאלסט רודף'ן נחום ראזנבערג, נחום ראזנבערג איז נישט דיין פראבלעם. ברוך מרדכי לעבאוויטש איז געווען דיין פראבלעם, אים האסטו געדארפט רודף'ן. און איך וויל פארשטיין נאך א זאך, דו דו מאיר לעבאוויטש, דיין טאטע איז דאך די גרעסטער חזיר אין שטאט, סאו פארוואס האסטו קיינמאל נישט געזען איך זאל גיין בעטן פון דיין טאטן א פעני? ער ר' שלמה אהרן וואס עטס באשולדיגט'ס אים איז נישט אז ער האט געבעטן פון דיין טאטן געלט נאר אז ער האט באצאלט פאר די וויקטעמס געלט אז זיי זאלן קומען עדות זאגן. האט ער דאך נישט געבעטן פון דיין טאטן גארנישט, ער האט קיינמאל נישט געבעטן, דיין טאטע איז שוין געווען אין דזשעיל, ער איז שוין געווען פאראורטיילט, ער איז קיינמאל נישט צוגעקומען אינמיטן משפט און נישט נאכן משפט, קיינמאל נישט, און אז ער האט געוואלט געלט וואס איז ער נישט געגאנגען בעטן געלט? און נאך א זאך, דו ביסט געווען א געמבלער אלע יארן, האסט נישט געהאט קיין פרנסה. דו ביסט געווען דער רייכסטער איד אין שטאט אז מען זאל גיין דיך באשולדיגן און מען זאל וועלן פון דיר אפאר טאלער? אה, ווייל דו האסט א רייכן זון אין ארץ ישראל? קודם ווייס איך נישט ווי רייך ער איז. גאנץ ארץ ישראל איז אלץ האוקוס פאוקוס, לופט געשעפטן. ס'איז נישט ער האט א סאליד ביזנעס, ער גראבט אויל, געז. כ'האב שוין געזען גרעסערע פון אים, אין אוסטראליע איז געווען דער ליובאוויטשער וואס איז געווען אסאך גרעסער פון אים, ער האט אויך האט אנגעזעצט פאר זיך און פאר אלע אלע אינוועסטערס. סאו, איך בין אויך נישט זיכער ווי איך האלט מיט אים. סאו זעמער געגאנגען צו דיר דיך איינזעצן אז דיין זון זאל קומען געבן געלט, אבער דאך קען גיין גראד צו דיין זון, איט דאזענט מעיק סענס עניטינג, נאר ווייל טשארלס היינס האט דאך געקויפט ענקער באלאני ווייל ער האט געדארפט די וואוטס, האט ער אלעס אריינגעלייגט אין פייל, און היינט קומט עס ארויס ס'איז א דזשאוק, עס גייט ארויסקומען אונז גיימער צאלן עני קאסט אין די וועלט, דער בוק גייט ארויסקומען, ס'גייט ארויסקומען אלע דאקומענטס, יעצט האמיר יעדן דאקומענט געסעיווט. וואס דו האסט געזאגט און וואס דיין פאפא האט געזאגט און אלעס, איטס גאוינג טו קאם אוט, דער איז נאו דאוט דעט עפטער די קאורט קעיס איטס אוט, נאר וואס, וועסט דאך זיין א חכם און זאגן אזוי, נחום ראזנבערג טאר נישט זיצן אינעווענדיג ווייל ער איז א פאטענטשעל וויטנעס פאר ברוך מרדכי'ן אזוי ווי דו האסט געטון דעמאלטס, און וועסט יעצט זאגן דעם דזשאדזש אז דו מאכסט א דיעל אז מען טאר נישט ארויסגעבן די אינפארמעישן אויך נישט, די אינפארמעישן איז פובליק, מען קען דאס נישט סיעלן, ס'איז פובליק אינפארמעישן, די לאיער האט עס, האסט באשולדיגט א מענטש, האסט יענעם אויסגעברענגט מיט אסאך געלט, ער האט געפייט מיט דיר און דאס איז פאבליק, ענד דעטס וועיר איטס גאנא סטעי, ס'נישט דא ביי טשארלס היינס מיט סיעלן קעיסעס, מיט גארנישט סיעלן, מ'וועט גיין צו די גרעסטע פרינטינג קאמפאני אין אמעריקע, אלן דערשאוויץ האט געמאכט יעצט א דיעל פאר א פיו מיליאן דאלערס צו דרוקן אלע זיינע שייגעץ שטיק מיט אלע שטותים, ווייל ער איז א סעלף העיטעד דזשו. אונז וועמיר זיי זאגן ליסן קענסט עס האבן מ'דארף פון דיר נישט אפילו ראיעלטי דיס בוק העז טו קאם אוט. א בחור וויינט וואס שטיפצטו מיך אריין אונטן ס'טוט מיר וויי איך קען נישט זיצן אין חדר אויפן אחור און ברוך מרדכי האט עס נישט געהערט ער האט עס ווידער געטון ער האט אים אפגעווארט יעדן טאג אנבעליוועבל אזא ס'איז נישט סעקס, ס'איז רציחה געווען. און דער בחור פרעגט אים אמאל, זאג מיר, דו האסט דאך א ווייב אינדערהיים, וואס טשעפעסטו מיך? זאגט ער, מיין ווייב איז אן אלטע באבעטשקע, זאל די אלטע באבעטשקע וויסן אז זאל זיך ווידער באזעצן אין טאהש, כדי זי זאל קענען זיין נאנט צו איר מאן, זאל אים קענען גיין וויזיטן אויב ער וועט אנקומען דארטן לעבן די גרעניץ. אזא אביוז, איטס אנבעליוועבל. זאג כאטש דיין ווייב, איך געב דיר א גט, גיי האב חתונה, און לעב א נארמאל לעבן. און זיכער האסט מיט איר נישט געלעבט ווי א מענטש נאר ווי א חיה, איר האסט דאך נישט געדארפט מער, ביסט דאך געווען זאט פון די מקווה'ס און פון די קאר פונעם עוולה, דו האסט דאך דארט געטוהן מיט די קינדער און מיט די בחורים כל דבר אסור.
סאו יעצט איז דא א גאנצע זאך אז זיי ווילן זיך אראפזעצן מיט מיר, ווען דו געסט מיר אם יתן לי אלף אלפי דינרי זהב וואלט איך נישט צוריקגעצויגן מיין ארבעט און איך וואלט מיך נישט אראפגעזעצט, און אפילו ווען דו נעמסט אראפ דעם גאנצן חרם. כ'וואלט מיך מיט ענק נישט אראפגעזעצט ווייל איך האלט אין פרינציפל אז דער אייבישטער האט געגעבן א מענטש א זכי' אז ער האט געקענט אנהייבן אזא ארבעט, דאס איז די גרעסטע זכי' וואס א מענטש קען באקומען אויף די וועלט, דער אייבישטער זאגט אים אויסער דיין אבליגעישאנס וואס דו דארפסט זיין א שומר תורה ומצוות געב איך דיר א בבחינת מלכות, די גמרא זאגט אפילו ריש גרגותא איז אויכעט א מלוכה, ער איז דער הויפט פון די וואס זיי טריקענען די פייגן. ס'איז א א מלוכה אז דער אייבישטער האט מיר אריין געגעבן אין שכל אז איך זאל זיך גיין שלאגן און אומברענגען די חזירים איז דאס א בחינה ווי דער אייבישטער זאגט פאר שמואל הנביא גיי זאלב שאול'ן פאר א קעניג ווייל איך מוז אומברענגען עמלק יעצט שאול המלך האט בוגד געווען און האט נישט אומגעברענגט עמלק מיט די שעף א גאנצע זאך ער וועט ברענגען קרבנות פארן אייבישטן. זאגט אים שמואל ברענג דו נישט קיין קרבנות טו וואס דער אייבערשטער הייסט. ווען ס'איז געקומען צו די מגילה דאס איז געווען המן איז געווען מזרע עמלק און מרדכי הצדיק איז געווען שאול המלך ער איז געווען איש ימיני פון די רעכטע זייט דאס איז פון בנימין און שאול המלך איז אויך געווען פון שבט בנימין אזוי האב איך שוין מסביר געווען א גאנצע אריכות פאריגע וואך וואס דאס האט א שייכות ווייל בנימין איז געווען אזוי הייליג אז זיין נאמען איז דא זעקס אותיות אינעם אפוד נישט געשטאנען אפילו פון די אותיות אברהם יצחק ויעקב שבטי ישורון ס'איז געווען גראד הייליג צום אייבערשטן פארוואס ווייל ווען זיין מאמע האט זיך געביקט רחל און ווען יעקב אבינו האט זיך געביקט פאר עשוו'ן איז בנימין נישט געווען דארטן און ער האט זיך נישט געביקט ווייל ער איז נאכנישט געווען געבוירן איז ער געווען דער הייליגסטער פון אלע שבטים און מען האט אויסגעבארגט פון אים א מלוכה אויף צו הרג'נען אגג, ווייל די גמרא זאגט אז עשו גייט נישט פאלן נאר אין פאר די קינדער פון רחל, און וועגן דעם יהושע האט איינגעטיילט ארץ ישראל וואס איז געווען פון שבט יוסף, און שאול המלך האט געדארפט אויסהארגענען אגג דאס איז געווען פון שבט בנימין. יעצט אין די מגילה האט מען מתקן געווען דאס גאנצע, פארוואס האט מען מסכם געווען? ווייל יעדעס מאל שטייט ובביזה לא שלחו את ידם זיי האבן עס נישט אנגערירט. דארף נישט פון עמלק'ן גארנישט. אויסגעהארגעט. על כל פנים, איך האלט מיך נישט ביים אראפזעצן ווייל איך האלט נישט ביים אויפגעבן דעם אפערטונעטי צו פירן ווייטער די מלחמה מיטן אייבערשטנ'ס הילף. איז במילא האב איך מיך נישט וואס אראפצוזעצן מיט זיי, אויסער דעם וואס איך טראסט זיי נישט עניוועי זיך אראפצוזעצן מיט זיי. וואס זאל איך טון? מענדעלע חזיר וועט זיצן ביים טיש און ער וועט מיך טאטשן אונטערן טיש. וואס זאל איך טון? כ'וועל מיך נעמען שרייען חזיר. ער וועט מיר אויסהאקן די ציין מיט א באטל. ווער זעצט זיך אראפ מיט די חזירים, מיט די מנוולים, מיט די שקצים? עניוועי, נאר אפילו ווען זיי ווילן עפעס רעדן ערנסט, נישט אין דעם סאבדזשעקט. די סאבדזשעקט איז א סאבדזשעקט וואס אדער האט עס דיר דער אייבערשטער געגעבן א מתנה און דו פירסט עס, דעמאלטס טוסטו א געוואלדיגע זאך פאר כלל ישראל, און טאמער. איף יו לאוזד איט אפ, האסטו נישט נאר פאר דיר לאוזד אפ, האסט לאוזד אפ אזוי ווי שאול המלך, שוין זעמער שוין אין גלות באלד צוויי טויזנט יאר נאך דעם דער אייבערשטער געוואלט ברענגען משיח'ן, און קוק וואס אונז ליידן מיר נאך כסדר פון אגאג און דער גאנצער פורים איז געווען נאכאמאל עמלק, און די גאנצע משכב זכר איז עמלק, און איך זאג ענק נאך א זאך, עטס זעהן אז אין ארץ ישראל וועלן פאלן מיסלס עט. ווייפען אוט למחצה לשליש ולרביע דאס איז אלס ווייל ס'איז כסדר דא חזירים מ'האלט צו וויי כאפן מ'איז מטמא קינדער עס איז נישט דא קיין שום ריזען פאר אלל דיס רבנים האבן מורא זיך צוצושטעלן וואס די מורא מ'וועט אויף זיי זאגן א שלעכט ווארט נו נו ווען ס'וועט אראפקומען אש מן השמים און ס'וועט ענק אלע אומברענגען דעמאלטס וועט נישט זיין ווער ס'זאל זאגן די שלעכטע ווארט סא דאס הייסט ימות חייב ואל ימות זכאי עניוועי. דאס איז וואס דער פורים לערנט אונז, רבותי, ס'לערנט אונז גאו טו די פאליס, גאו פאר העלפ, גאו פאר ניין וואן וואן, דו נאט גאו טו א ראביי. געקומען א איד צוויבל, ער איז א לויער, ער איז געווארן היינט דער ראביי פון אגודה, ער זאגט נאר אז ס'איז דא רגליים בדבר, שעים אן הים, דאס איז געווארן פון אגודה, רבנים האבן קיינמאל נישט געהאלטן דערפון, אבער קוק וואס האט זיך אויסגעלאזט אגודה, זיי זענען געווען די, זיי מיט סאטמאר האבן געמאכט זיכער אז ס'גייט דורך די געי לא. מ'האט זיי פאר דעם גרויס געלט באצאלט. זונטאג איז געווען אפן די באנק מיט א באנק טשעק, ווייל מ'האט זיי נישט געטראסט. וויי געשריגן וואו אונז זעמער. סאו דאס איז דער תמצית פונעם פורים. תמחה זכר עמלק, קום ארויס פארנט. שעם דיך נישט פאר קיינעם. יו דאונט אוו עניטינג טו עניבאדי. איינער כאפט מיך ביי א גרייז פאריגע וואך אז כ'האב געזאגט, דער הייליגער חתם סופר זאגט אז עס איז אן איבעריאר און אזוי ווי שכחה דמציאה לאחר י"ב חודש, ממילא זאל מען אינזין האבן יוצא צו זיין אין פרשת כי תצא. זאגט אים ער איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, איך בין געווען אין בית מדרש, כ'האב געדאווענט אין א שול, און יום כיפור האט מען אויך געליינט זכור, מען האט געליינט ואת זכר, פרעגט ער מיט דעם קען מען נישט יוצא זיין, זאג איך כ'על דיר זאגן אין פנימיות וואלט מען מיט דעם מער יוצא געווען ווי דעם תמחה זכר עמלק, ווייסט פארוואס? ווייל ביי תמחה זכר עמלק דארפסטו קוקן אין רשי וויסן וואס ער האט געטון אשר קרך במשכב זכור, און דארט שטייט קלאר ארויס דער ואת זכר. ס'איז ממש, ס'איז א שרעק וואס דא טוט זיך. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, מ'איז מחויב שליח ש צו שיקן שלוח מנות אפילו פאר די פריזנערס, מ'האט זיי אוועק געשטעלט דארט, מ'איז מחויב צו שיקן. האב איך געוואלט בעטן די וויקטעם, איך וויל נישט זאגן קיין וויקטעמס נעמען אויפן האטליין, דער וואס האט אים דארט אריינגעשטעלט, דארף זען אים שיקן פינאט באטער און א פלעשלייט, גייסט עס זאל אים קלאר ווערן די סוגיא פון פארוואס ער זיצט דארט, ווייל ער האט מזנה געווען מיט א יונג מיידל און ער האט געבאברעט און געפאטשקעט מיט א פלעשלייט, איך ווייס נישט וואס א, דאס איז שוין נישט קיין סעקס, דאס איז סתם א רשע א דורכגעפליקטער שייגעץ, נאר ער איז שוין געווען אזוי גרויס ביי זיך ער האט געוויסט אים קען קיינער נישט אראפברענגען, נישט אים און נישט זיין שותף דעם יאגען פון מאנסי, און נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט ארויפגעלאזט בטעות דעם פלעשלייט אויף איר און האט איר אויסגעברענט, זי האט געהאט א וואונד. אין קאורט האט מען נישט געוואלט אז זי זאל עס זאגן ווייל זיי האבן געטענה'ט אז זי העט עס זאגן וועט מען איר הייסן דעק עס אויף און ווייז עס און ס'העט ווערן זייער עמבערעסט און אויסער דעם העט די דזשורי קענען טראכטן און אפשר איז עס נישט פון דעם וואטעווער די סטארי מעי בי סאו איך האלט אז מען דארף אים שיקן א פלעשלייט און פינאט באדער פאר שלוח מנות נאכדעם וואס זי האט זיך אפגעבריהט האט ער איר געזאגט לייג ארויף פינאט באדער און דאס העט ארויסנעמען די ווייטאג איך האב עס קיינמאל נישט אויסגעטרייט איינער בריהט זיך אפ איז דא אזא שמיר וואס מען לייגט ארויף וואס עס ציט ארויס די ווייטאג, נישט געוויסט אז פינאט באדער נעמט אויך ארויס די ווייטאג, קען זיין, נאובאדי נאוס, העוו טו טריי איט אוט. קען זיין ער איז נישט נאר א סייקאלעדזשיסט און א גיינעקאלעדזשיסט, קען זיין ער איז גאר אויך א ריסערטש דאקטער, קען זיין ער קען עס פעטענטן, ער קען מאכן הונדערט מיליאן דאלער פאר דעם, איך האב נאר אלץ געוויסט אז סילוועדין נעמט ארויס ווייטאג נאך א ברי, יעצט זעט אויס פינאט באדער נעמט אויך ארויס, און קען זיין דאס איז געווען זיין דורכפאל ווייל פינאט באדער האט ער איר נישט געטארט געבן. ווייל ס'איז איינע פון די שעדליכסטע פון די גרעסטע אלערדזשיק פודס וואס איז דא אין אלע סקולס לעצטנס אין גאנץ אמעריקע, עס הייסט פינאט באדער פרי, אמאל פלעגט מען געבן אויף א סענדוויטש אויף א ווייט ברעד אביסל פינאט באדער מיט דזשעלי און מען האט זיך אנגעגעסן מיט דעם, היינט לאזן זיי עס נישט, לאזן נישט קיין ווייט ברעד נאר די האול וויט ברעד. און זיי לאזן נישט קיין פינעט באדער ווייל זיי זאגן ס'איז די מאוסט דעינדזשערעס פוד, אויסער דעם איז עס דעינדזשערעס ווייל וויבאלד ס'גליטשט זיך נישט גרינג אראפ און פאר א קליין קינד קען עס בלייבן סטאק אין גארגל און קען זיך דערשטיקן דערויף, סאו אויסער דעם וואס איז עס א דעינדזשערעס פוד איז עס אויך ס'איז זייער נישט גוט פאר קלענערע קינדער, סאו קען זיין דאס איז געווען זיין טעות, הי שוד האב נעווער פוט פינעט באדער אן דעם מיידל.
עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער, וואס דאס איז תמחה זכר עמלק, מען טאר זיך נישט לאזן אז מ'איז מטמא דיינע קינדער, און מען דארף רעדן מיט די קינדער, טאטעס קאלן מיך אפ, טאטעס טרעפן מיך אין די גאס, יעדער זאגט מיר דו מאכסט א פענאמענעל דזשאב, איך האב אנגעהויבן צו רעדן מיט מיינע קינדער, איך זעה ס'איז מורא'דיג וויכטיג, דארפסט אבער נאך א זאך טון, יעדע דריי פיר וואכן גייט מען פרעגט אייער קינד, איינער טאטשט דיך? איינער באדערט דיך? איינער רירט דיך אן ווי מען דארף נישט? יו וויל בי סורפרייזד טו היער די ענסער, קען גאר זיין א שכן, א פעטער. א זיידע, א טאטע, און ס'קען גאר זיין א רעבע, און גאר א גרויסע. כ'האב ענק געזאגט. כ'האב געזאגט פאר בענדזשעמין מאור איך דארף האבן שווארצע פעינט אפצופארבן אלע חזירים, די פעינט, די מצבות אפצופארבן. האמער געמאכט א קאלקולעישאן, בענדזשעמין מאור האט נאכנישט ארויסגעגעבן אזויפיל פעינט די לעצטע הונדערט יאר וויפיל שווארצע פעינט איך דארף ביי זיי קויפן, זיי זאגן זיי קענען נישט, מוזט נעמען נאך זיבעצן סופלייערס. אזאלכע מין ווירטשאפט האמער אונז דא געפירט. מ'האמער פארגעסן אז דאס איז די תמחה זכר. מען דארף אויך שיקן פאר נחמיה'ן די בארד פון קארפ וואס ער האט אפגעשניטן, ער מיט זיין חבר יעקב שמעון כהן, דאס איז אזא הייליגע בארד וואס פון דעם האט מען מקיים געווען לויט זיי מחיית זכר עמלק האט מען געדארפט דאס באהאלטן, מען דארף עס שיקן אין תפיסה, עס קען אים זיין א שמירה.
עס קען אים ווארעמען אויך, עס איז האר, עס איז ווארעם. פונקט ווי ביי די נאציס, אז עס גייטס איבעראל עטץ זעהן אין די מוזיאומס וואס זיי האבן געטוהן מיט אונזערע בערד, מיט די אידישע קינדערס בערד, און מען דארף אים אויך שיקן א ציוניסטישע פאן, ער זאל האבן וואס צו פארברענען. כ'מיין די פאקט וואס ער האט באקומען דארטן פֿופֿציק יאר תפיסה מיינט נישט אז ער איז פטור פון צו פארברענען אן ארץ ישראל'דיגע פאן. מען דארף זעהן די עסקנים זאלן זיך אריינלייגן אז מען זאל אים ארויסלאזן לכל הפחות אויף פורים ער זאל קענען. אויף לי קארנער יוז פארברענען א פאן? דאס איז אנבעליוועבל וואסערע א חינוך מ'האט אונז דא געגעבן, פארברענען רעגירונגס פענער, און טון און מאכן, וואט, ווען און ווער?
דער תמחה זכר עמלק, זאלט איר וויסן, דאס איז דיין עמלק וואס דו האסט אין דיין הארץ, אויף דיין אות ברית קודש ליגט אן עמלק וואס ער איז חופה וואס ער וויל דאס מטמא זיין, זאלסט צוריק זיין א מושך בערלה חלילה, דאס איז דער תמחה זכר עמלק, נישט דער ארץ ישראל'דיגער פאן. די ארץ ישראל'דיגע פאן, ס'זענען אויכעט עמלקים, ס'איז ציונים. אבער דאס קענסטו זייער גרינג מאכן, ס'קאסט די פאן דרײַ דאלער און דו מאכסט א גאנצע שאו. נע, נישט דאס וויל דער אייבישטער. החפץ השם בעולה בזבחים זאגט דארטן דער שמואל הנביא פאר שאול המלך, נישט דאס וויל דער אייבישטער, דער אייבישטער וויל זען וויפיל דו, וויפיל עפערט, יור פוטינג אינטו תמחה זכר עמלק, און עמלק איז ביי יעדן שווער, יעדער האט אן אנדערער עמלק, ס'איז צוויי עמלק ס'איז נישט די זעלבע, ביי איינעם איז עס רם, איז עס גאווה, ביי איינעם איז עס ספק היש השם בקרבנו אם אין, ביי איינעם איז עס פגם הברית, מושך ערלות, ער זורק ערלה כלפי מעלה. און רש"י זאגט ס'איז משכב זכר, רש"י זאגט עס ארויס, און איינער האט עס מיט דיני ממונות, ער באגנב'עט יענעם, ער באגזל'ט יענעם, דאס איז אלץ תמחה זכר עמלק, און יעדער דארף טרעפן זיין פינטעל עמלק וואס איז אים די שווערסטע, און דאס יאר זאל זיך נעמען ארבעטן מיט דעם. ביי איינעם איז עס פוילקייט, ער האט שוין פרנסה, ער דארף אוועק געבן פארן אייבערשטן יעדן טאג צוויי דריי שעה לערנען, צו כל דער וואס עס זוכט פרנסה, לכל הפחות דעם שבת און דעם זונטאג זאל ער אוועק געבן כאטש דרײַסיק פראצענט פארן אייבערשטן, א דריטל. דאס איז דער תמחה זכר עמלק קינדער מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין ווייל ווען נישט סתם ס'איז דורך אזא הייליגער יום טוב עט עס גארנישט דערגעבן כ'האב אייך שוין געזאגט דער באמת'ן דער שאול המלך האט נישט געטוהן קיין חטא ווייל בפנימיות האט דער אייבערשטער דאס געוואלט כדי ס'זאל אונז זיין אין גלות גרינגער מ'זאל קענען ממשיך זיין דעם אור פון ימות המשיח ווען אונז האבן נישט דעם גשר וואס ער טראגט אונז פון דעם יעצטיגן אור ביזן אור פון ימות המשיח. און ס'ברענגט נישט אריין אביסל פון יענעם אור יעדעס יאר אין גלות, איז דער ס'וואלט געווען ס'וואלט געווען נאכאמאל א שבירת הכלים מ'וואלט נישט געקענט האלטן דעם אור, האט אונז דער אייבישטער געגעבן דעם גלות מיטן אור פון ימות המשיח וואס דאס לייכט אריין אין פורים, כ'האב ענק שוין געזאגט אגאנצן טאג איז מאיר דער אור, נישט אזוי ווי שבת וואס איז נאר מאיר די יחידה שבנפש נאר ווען מ'זאגט איה ביי כתר, נאר ס'איז מאיר אגאנצע פיר און צוואנציג שעה. סאו דאס איז דער געוואלדיגער אור פון משיח, דאס טוט אונז דער אייבערשטער אריין געבן מיט דעם גלות מען זאל זיך קענען האלטן, יעצט אויב דו טוסט גארנישט אויף מיט דעם אור גייסטו האבן א פראבלעם ווען משיח העט קומען אויכעט, דו העסט עקספלאודן פאר גרויס קדושה וואס דעמאלטס העט אראפקומען דו העסט עס נישט קענען אין דיר איינהאלטן. האסט געזען אמאל מען נעמט אין א גלאז און מען לייגט אריין א. די זייער א שטארקע הייסע וואסער פון דעם קעסל, און טאמער ס'איז א דינער גלאז, עקספלאוד דער גאנצער גלאז. די זעלבע וועט זיין דעמאלטס, דאס הייסט שבירת הכלים אין קבלה לשונות. נאר לאמיר זיך אונטערנעמען עפעס צו טון פארן אייבערשטן, א קלייניקייט, א הרהור רע זיך אמאל אוועק דרייען, א הסתכלות אסורה זיך אוועק דרייען, אין א מקווה לית מאן דכר שמי' נישט אריינגיין, נישט דו נישט דיינע קינדער, און קיינמאל נישט אפילו נאך די בר מצוה, נאר ווען ס'איז א צניעות'דיגע מקווה. און מיטן טאטן טאר א קינד נישט גיין אין א מקווה און אזוי ווייטער, סאו מען דארף אנהייבן קלייניקייטן און נאכדעם ממילא העסטו קענען משיג זיין דעם געוואלדיגן אור וואס ס'קומט אראפ אין אזא הייליגן טאג און דער פורים וועט פאר דיר זיין א א גוטער יום טוב, אין דעם שטייט אז אפילו אלע ימים טובים זאלן זיין בטל, פורים וועט בלייבן אויף אייביג. ווייל דער פורים איז דער גשר, די בריק, צווישן דעם אור פון די וועלט און דעם אור פון יענע וועלט. שוין, יעצט האטס אלע א גוטן א פרייליכן שבת, ס'זאל זיין א שבת פון טהרה, זייטס געזונט, א גוטן שבת.